א גוטן ערב שבת קודש פרשת מקץ, ס'איז חנוכה, איך האב געמאכט א שיעור צו געבן חיזוק פאר די אלע מענטשן וואס זיי זוכן נעבעך שידוכים און זיי האבן נאך נישט זוכה געווען צו טרעפן דעם שידוך, איך האב שוין גערעדט אויף אפאר האטליינס, איך האב געהאט א פריעריגע דרשה וואס איז זייער געלונגען און מענטשן קאלן מיך אפ איך זאל רעדן, האב איך געמאכט אויף מיין האטליין אויכעט א שטיקל שיעור, נאר איך וויל זאגן פאר איך הייב אן דעם שיעור, איך האב שוין געמאכט דעם שיעור אבער איך וויל צולייגן, איך בין געוואויר געווארן א מורא'דיגע זאך. דער אייבערשטער האט מיר געהאלפן איך האב ברוך השם געטוהן א שידוך מיט מיין זון און מיט מיין טאכטער, ס'איז א מורא'דיגע געווינס ווייל מען האט מיך משפיל געווען פאר גארנישט, למעשה האב איך געטוהן א זאך וואס יעדער רב וואלט עס געדארפט טוהן, ס'וואלט געדארפט זיין ארדענונג אין די שטאט, מען האט געטאטשט דא אלע קינדער, ס'איז געווען א אומגליק. כ'וועל ענק אבער דערציילן א שטיקל מעשה וואס איך בין געוואויר געווארן. בשעת די תנאים, כ'האב עס איבערגעפרעגט נאכדעם ביי מיר אין שטוב, מען האט עס קאנפירמד אז ס'איז ריכטיג. די מעשה גייט אזוי, אין וויזשניצער סקול איז געווען איין קלאס, די עלטסטע מיידלעך זענען צו צולאזט, איר פארשטייט אליינס, די דא זוכן זיי שידוכים, דא ווייסן זיי נישט צו זאלן גיין ארבעטן, אז זיי זאלן גיין ארבעטן דארפן זיי האבן צוטון מיט א בעל הבית, און ער קען אמאל טאטשן, און דא צו זיצן אין קלאס. איז אויך שוין נישט אזוי אינטערעסאנט ווייל מען מוז דאך פארדינען אפאר טאלער, מען דארף אנהייבן חתונה עקספענסעס, און זענען שוין עלטער, זיי האבן שוין ווי מען זאגט די הארמאון טשעינדזשעס, און זענען זייער ווי מען זאגט רעסטלעס, בקיצור ס'געקומען צו אזא פונקט אז ס'געווען א דיזעסטער פון די קלאס, די טיטשער האט געהאלטן ביים אויפגעבן כאטשיג ס'איז מיטן א זמן, ס'איז אריינגעקומען די פרינציפעל פון וויזשניץ מיסיס ראוזמאן הייסט זי, און זי האט געזאגט פאר די קינדער מוסר. עטס ווייסט מיט מוסר קען מען כאפן יעדן מענטש בפרט נאך אידישע טעכטער, ס'דא כ'מיין ס'איז פי עס וואן טערטי פאר ס'איז אין בראנקס ס'איז אין סין סיטי דארטן איז דא א אין די גאס איז די דראגס זנות וואס דו ווילסט איז דארטן דא נאר כ'בעט קיינער זאל נישט אהינגיין ווייל מ'קען דיך שיסן אויך איז געקומען

כאטשיג ס'איז אין די בראנקס אין א שלעכטע געגענט, דער איז סאמטינג אבאוט טאלקינג טו טשילדרען דעט ווארקס, עספעשעלי מוסר, אפילו זיי ווייסן נישט אז ס'איז מוסר און אפילו זענען גוים. דער חזון איש, ס'איז געווען אמאל א בחור, ער איז געווען זייער ווילד, איז געקומען דער מנהל צום חזון איש, ער מוז אים ארויסווארפן, דער חזון איש געזאגט ווארף אים נישט ארויס, ווייל געווענטליך די ווילדע און די שווערע קינדער זענען מורא'דיגע מוחות, מ'וועט נאך זעהן פון אים אסאך נחת, און נאכדעם איז ער געווארן איינער פון די גרויסע ראש ישיבות אין פאנאוויטש, און די זעלבע געוען איינער שטערן, ס'איז געוען איינער משה אהרן שטערן, ער האט געפירט די הנהלה רוחני אין טשעבינער ישיבה, געוען זייער א ווילדער בחור אין טשעבינער א, ער איז אריין צום טשעבינער רב אז ער טויג נישט צו דעם בחור, זאגט ער אוי אבער אז איר טויגט נישט זאלט איר רעזיגנירן, די זעלבע האב איך ענק אמאל פארציילט א לאנגע מעשה מיט רבי יענקעלע פון אנטווערפן. ער הייסט דעם ראש ישיבה פון ווילל ער זאל רעזיגנירן ווייל ער האט געזאגט ער טויג נישט צום בחור, ער האט געמוזט איבערבעטן דעם בחור און דער בחור האט היינט אושפיצינער ישיבה אין ארץ ישראל, ס'געט זיך אפ מיט שוואכע בחורים, נישט נאר שוואכע בחורים וואס זענען אין די פרעמד, עניוועי איז למעשה איז מורא'דיג וויכטיג צו רעדן מיט בחורים און ס'גייט אריין, אז מ'רעדט גייט אריין, קוק אפילו צו אלטע אידן גייט אריין. קוקט וואס דער האטליין האט אויפגעטון מיטן אייבערשטנ'ס הילף, סאו אבוויעסלי ס'פאלט נישט אויף טויבע אויערן. עניוועי, איז די פרינציפעל האט גערעדט צו די קינדער מ'האט זיי געזאגט, קינדערלעך עטס ווייסט ווי חשוב עטס זענט? יעדער וואס ער דארף א ישועה, דארפסט א שידוך פאר דיר, פאר א ברודער, פאר עניבאדי, זאלסטו טון. זאל זיין וואויל, און זאלסט עס טון אז אין דעם זכות זאל דער און דער געהאלפן ווערן וועמען דו ווילסט ארויפלייגן אויף די ליסטע. און אז מען רעדט מיט הארץ קומט מען ערגעץ אן. די סוף איז געווען אז די מיידלעך האבן ארויפגעלייגט אויף די ליסטע, איינער א ברודער פון צוויי און דרײַסיק, איינער א ברודער פון איין און דרײַסיק, בקיצור די פרינציפעל האט געזאגט, קינדערלעך דא איז דא א טיטשער וואס זי איז אויכעט אויף עידזש, לייגטס איר אויך ארויף. נו, האט די טיטשער געזאגט אז זי האט א עלטערן ברודער, האט מען ארויפגעלייגט ביידע. נאך די דריי פיר נעמען האט מען ארויף געלייגט די דעם ברודער פון דעם מיידל און דעם מיידל, און שטעלט זיך פאר ס'איז געגאנגען איינער איז א חתן געווארן דער צווייטער דער דריטער נאכדעם דער פערדער און דאס מיידל איז א כלה געווארן קיין עין הרע אז אידן נעמען זיך אונטער צו טוהן גוטס און דאס מיידל דאס איז מיין טאכטער און דער בחור דאס איז מיין עלטערע זון זענען כתולדותם זענען זיי געווארן חתנים מיט כלות און איך האב גארנישט געוואוסט דערפון. האט מיר גארנישט פארציילט, ביי די תנאים האט מען מיר עס פארציילט, דארפסט וויסן, דאס איז וואס אידישע קינדער קענען טון גוטס איינער פארן צווייטן, היינט שוין נישט דא קיין גרויסע רעבעס, שוין נישט דא ווי מען קען גיין פאר א ישועה, איז דא פרויען וואס האבן תהלים גרופעס, מען קומט זיך צוזאם, יעדן ערב שבת קאלט מען אפ, איך צינד לעכט, אין דעם זכות זאל דער און דער געהאלפן ווערן מיט. זיין א חתן צו א רפואה שלימה, ס'איז אנבעליוועבל די ריזאלטס, איך זאג אייך באמת, איך האב אליין נישט געגלייבט וואסערע ריזאלטס ס'איז דא אין די אלע זאכן, און דאס איז ווען כלל ישראל איז אינאיינעם, איינער דארף מתפלל זיין פארן צווייטן, ס'איז דא מיידלעך וואס זיי ווייסן נישט, זיי טוען אן צרות פארן טיטשער, ס'איז געווען ירושלים א מעשה פון א טיטשער וואס א מיידל איז אריין געקומען, ס'איז געווען א צוועלעפטע קלאס, האט זי געגעבן א זאג ווייסט די טיטשער איז אזא גראבע, און זי איז נאך געווען א מיידל די טיטשער, ס'האט זי זייער געהארט, זי איז אהיים געגאנגען אינמיטן קלאס און זי איז נישט מער צוריק געקומען, האט מען געמיינט זי האט געקוויט, איז אהיים געגאנגען צו איר אין שטוב האט מען געטראפן זי טויט, אדער האט זי זיך געהארגעט אדער האט זי נישט געקענט אויסהאלטן די יסורים, ס'איז דא נאך א מעשה פון א מיידל וואס האט.

פונקטליך די מעשה וויאזוי ס'איז געשעהן בערך בארן אין די מיידל סקול, מען האט געמאכט אן אסעמבלי, די גאנצע סקול איז זיך צוזאם געקומען, און מען האט יעדער האט אויסגעהערט די מעשה, און מען האט זיך דארט אויך אונטערגענומען גוטע זאכן, און יעדער האט זיך זיינע נויט זאכן וואס ס'פעלט אים נעבעך אויס, יעדער איינער א שידוך, איינער געזונט, איינער עלטערן זאל זיין געזונט, און איך האלט אז מען דארף דערפון רעדן, מען דארף וויסן בין אדם לחבירו די גרעסטער ענין וואס א מענטש קען זינדיגן, און בין אדם לחברו איז די גרעסטע ענין וואס א מענטש קען, א טובה טוען איינער פארן צווייטן. איך האלט אז אונזער דור ליידט זייער שטארק אויף בין אדם לחברו, קיינער האט אונז קיינמאל נישט געלערנט, פארקערט, מען האט אלץ יענעם געמוזט דיפעימען, ווייל דאס איז געווען דער וועג וויאזוי מען האט זיך געשטעלט העכער פון יענעם, איך האלט מען וואלט געדארפט אנהייבן אריינצולייגן אביסל מער כוחות אין בין אדם לחברו, און מען זאל אנהייבן צו פארשטיין איינער דעם אנדערן, און מען זאל אנהייבן צו העלפן איינער דעם אנדערן, און מען זאל אינזין האבן איינער דעם אנדערן. די כח התפילה איז מורא'דיג גרויס, בפרט נאך אז מ'איז מתפלל בעד חברו, און דאס איז געווען א מורא'דיגע סטעפ פארווארד פון די פרינציפל, און אויכעט די תלמידות, פירן זיך אויף זייער שיין און איידל, ס'איז ממש א מחיה, און דאס איז איינע פון די וויכטיגסטע זאכן וויאזוי מ'קען צוקומען צו א שידוך, פון די וויכטיגסטע זאכן, קודם כל ווייל יעדע זאך, דארף מען נאר עפענען די טויערן אין הימל, און א שידוך נאך וויכטיגער ווי אלעס אז מען זאל טון בין אדם לחבירו, ווייל וואס הייסט א שידוך? א שידוך הייסט ס'קומען זיך צאם א בחור מיט א מיידל און מען הייבט אן א נייע לעבן, יעצט די גאנצע פאוקוס פון א מענטש וואס ער האט חתונה, נישט די גאנצע אבער רוב פאוקוס מוז עס זיין בין אדם לחבירו, אוודאי ס'מוז זיין בין אדם למקום, מען מוז זיך אפהיטן, אבער די רוב פאוקוס איז בין אדם לחבירו. לכאורה מיינט מען נישט א חבר פון די ישיבה, לכאורה איז דאס ווייב איז אויך א חבר, און כביכול דער אייבערשטער איז אויך א חבר, ווייל ס'שטייט ריע אביך, דער פריינט פון דיין עלטערן, סאו אז מ'וויל זיך אויסלערנען וויאזוי מ'זאל ביהעיוון אין מעריד לייף דארף מען אנהייבן צו ארבעטן אויף דעם זייער אסאך, מ'דארף אנהייבן צו ארבעטן און מ'דארף ארויסהעלפן איינער דעם אנדערן. און דער אייבערשטער באצאלט מידה כנגד מידה, וועט ער דיר צושיקן א חבר, א חבר צום לעבן, דאס מיינט מען א געהעריגע פרוי, וואס קענען טרעפן א שידוך און עס חתונה האבן. ווען כ'האב געהערט די מעשה בין איך אזוי געווארן עמאושענעל בארירט פון דעם. דער חפץ חיים זאגט אז דער גאנצער גיהנום וואס דער אייבערשטער האט באשאפן איז נאר בין אדם למקום. מען לייגט חלילה נישט תפילין, מען דאווענט נישט ערליך, מען לייענט נישט קרישמע, זאגט ער, בין אדם לחבירו צאלט דער אייבערשטער אויף די וועלט. עס איז דא אזעלכע הונדערטער מעשות, סוף אז מ'האט מצער געווען יענעם, מ'האט יענעם וויי געטוהן, די סוף איז אויסגעקומען אז ער האט באצאלט א ביטערע פרייז, און די זעלבע איז א מידה טובה איז מרובה ממידה פורעניות, פונקט אזוי ווי אז טאמער ער איז מצער איינעם, רעכנט זיך מיט אים דער אייבערשטער אויף די וועלט, די זעלבע געבט ער גוטס אויך אויף די וועלט, אז ס'איז דאך מידה טובה איז מרובה ממידה פורעניות, איך האלט אז אלע קלאסן. סיי ביי די אינגלעך סיי ביי די מיידלעך, דארף מען אנהייבן אביסל מער צו ארבעטן בין אדם לחבירו, מען זאל האבן א דייעלאג אין די קלאס, און מען זאל זיך אויסרעדן, דעמאלטס ווען דו האסט דאס געזאגט האסטו מיר זייער וויי געטון, ווען דו האסט דאס געטון האסטו מיר וויי געטון, מען זאל זיך אויסרעדן, מען זאל אנהייבן צו פילן יענעמ'ס פילינג, און אז מ'וועט אנהייבן צו פילן די פילינגס פון דעם אנדערן, וועט מען אנדערש ביהעיוון. ס'איז דא זייער א שיין ווארט. הרב אביגדור מילער זאגט, ס'קומען צו אים אינגעלייט, באקלאגן זיך, איי דו עווריטינג פאר מיי ווייף, כ'האב אלעס שוין געטון, און וואס נאך וויל זי, און זי געט מיר נישט דעם זעלבן ריספאנד בעק, און די זעלבע באקלאגט זיך דאס ווייב אויפן מאן, האט ער געזאגט זייער א מורא'דיג שיין ווארט, די אלע באקלאגעכצער באקלאגט זיך נאר א מאן אויף א פרוי און א פרוי אויף א מאן, א כלה אויף א חתן און א חתן אויף א כלה האבן זיך קיינמאל נישט אזוי באקלאגן.

איך וואלט געוואלט זאגן נאך א דרשה וועגן חיזוק, חיזוק פאר די עלטערן וואס זיי מוטשען זיך נעבעך מיט קינדער, ס'גייט נישט קיין שידוכים, חיזוק פאר די בחורים מיט די מיידלעך וואס ס'גייט זיי נישט קיין שידוכים, ווער קען ענק זאגן אביסל חיזוק, נאר א מענטש וואס ער איז עס זעלבסט דורך געגאנגען, און כ'האב ענק שוין געזאגט, איך בין דורך ברוך השם דעם מעבר יבוק, אבער איך בין אזוי ווי יעקב אבינו אין די בחינה אז איך שטיי מיט איין פיס אויף די זייט וואסער, מיטן אנדערן פיס אויפן אנדערן זייט וואסער, ווייל איך קוק נאך אימער אויף די פחים קטנים, ס'נאך דא אסאך מענטשן וואס זיי דארפן דורך גיין, און זיי דארפן אביסל חיזוק ביז דער אייבערשטער העלפט זיי זאלן קענען דורך גיין. קודם האב איך געוואלט אביסל רעדן פונעם ענין פארוואס א מענטש גייט דורך אסאך יסורים מיט צרות, זאלט וויסן יסורים מיט צרות, בויעט דעם מענטש און ס'בויעט זיין אמונה אינעם אייבערשטן. אונז געפינ'מיר אז די חזל האבן מתקן געווען אז מ'זאל ליינען מגילת רות פאר מתן תורה. כדי מ'זאל זיך מחזק זיין מיט די זאכן וואס מיר לערנען מיר און וואס מיר זעהן מיר אין די מגילה. אין די מגילה ווערט דערציילט אויף צוויי פרויען, אויף נעמי מיט רות. וואס האבן מיטגעמאכט דאס גיהנום, אין יעדן ריר האבן זיי זיך געקענט חלילה צוקריגן חס ושלום מיטן הייליגן באשעפער און איבערלאזן דאס גאנצע אידישקייט, און פון דעסטוועגן דאך האבן זיי מעמד געווען די אלע נסיונות, און דאס האט זיי געבויעט און דאס האט זיי געמאכט זאלן זיין. די מאמעס און די באבעס פון דוד מלך ישראל חי וקיים, פון שלמה המלך, פון מלך שהשלום שלו, שלמה המלך איז געווען דער מלך, אזוי ווי כביכול דער אייבערשטער איז מלך אין הימל, איז ער א מלך געווען אויף די וועלט, ס'איז געווען מלך שהשלום שלו, און דאס האט אויך געבויעט אז משיח צדקינו שיבוא ויגאלנו במהרה בימינו זאל קענען דורכגיין אלעס וואס ער דארף דורכגיין. יעצט נעמי איז געקומען מיט איר שניר, רות. זענען צוריק געקומען צו דעם ערשטן פלאץ און זענען געבליבן אן גארנישט זענען געבליבן נעמי איז געבליבן אן איר קינדער און רות איז געבליבן אן איר מאן זיי האבן געהאט מוראדיגע יסורים און ארעמקייט און ס'איז געווען ממש א שרעק זענען אנגעקומען צוריק אין די שטאט פון ווי זענען ארויס און יעדער האט אנגעקוקט, הזאת נעמי, דאס איז די נעמי, זי איז ארויס פון די פני הדור פון די רייכסטע מענטשן פון שטאט, זי איז ארויס מיט אירע קינדער מחלון און כיליון, זיי האבן געהאט חתונה געהאט, און ס'האט זיך אויסגעלאזט, אלעס איז געווארן ווייפד אוט, ס'איז נישט געבליבן גארנישט. יעצט ווען זיי זענען צוריק געקומען, איז דער שופט איז געווען איר'ס א פעטער, ער האט געהייסן בועז, דער בועז איז געווען דעמאלטס דער מנהיג הדור און דער גרויסער עושר, יעצט שטעלט זיך דא צוויי שאלות, די ערשטע שאלה איז, פארוואס זענען נעמי און רות נישט געגאנגען בעטן א נדבה ביי בועז? האב רחמנות אויף דיינע ניסעס. און נאכדעם איז דא נאך א גרעסערע שאלה, פארוואס איז בועז נישט געגאנגען געבן פאר זיי א נדבה? די בעסטע וואס אונז געפין מיר איז אז זי איז געגאנגען ארבעטן פאר אים, שווער געארבעט, זי האט זיך געמוזט אראפבייגן, אויפהייבן די זאנגען, אזוי ווי א אידישע טאכטער, זי זאל זיך נישט אויפדעקן די קליידער, און די תירוץ איז, זייער פשוט, דו רעדסט דא פון אזאלעכע צדיקים וואס זיי האבן זיך אין זיך געהאט די המשכה פון גאנץ כלל ישראל אן עולם הבא, אפילו נאכדעם ווען משיח העט שוין קומען, אפילו נאכן ויהי ביום השמיני, זיי גייען אייביג בלייבן די קעניגן פאר כלל ישראל, משיח גייט זיין משיח השם, האבן זיי געוואוסט. אז איך טאר נישט אנקומען צו קיינעם בשעת צרה, איך טאר נישט בעטן ביי קיינעם, און די תפילה וואס אונז זאגן מיר ביים בענטשן, ונא אל תצריכנו השם אלוקינו, לא לידי מתנת בשר ודם, ולא לידי הלוואתם, נאר איין זאך וואס מען קען טון, און וואס מען דארף צו טון איז אויפהייבן זיך די אויגן צום הייליגן באשעפער און זיך פארלאזן אויפן באשעפער און נאר ער קען העלפן. דאס איז געווען נעמי מיט רות, און אין די זעלבע צייט דער גרויסער צדיק בועז האט אויך געוואוסט אז ער העט העלפן, דעמאלטס וועט גארנישט זיין, ס'וועט נישט זיין קיין נצחי, און זיי וועלן זיך נישט אויסלערנען זיך צו פארלאזן אויפן אייבערשטן, איז במילא האט ער געזאגט, בועז כאטשיג איך בין דער גדול הדור, איך בין א גרויסער עושר, פאר יעדן גיי איך העלפן, נאר פאר די צוויי קען איך נישט העלפן, ווייל איך על זיי קאליע מאכן, זיי מוזן צוקומען צו די הכרה אז נאר דער אייבערשטער קען העלפן, און זיי גייען ממשיך זיין דוד המלך, שלמה המלך, און מלך המשיח. אונז געפין מיר אין די גמרא אז די יסורים ברענגען ארויס אלע כוחות פון א מענטש וואס איז באהאלטן אין אים, די גמרא ברענגט אין מסכת בבא בתרא דף יד עמוד א', אז טורנוסרופוס הרשע האט געפרעגט רבי עקיבא, אם אלקיכם אוהב עניים, אויב דער אייבערשטער האט אזוי ליב ארעמע לייט, וואס שטייט כסדר אין די תורה מען זאל געבן געלט פאר ארעמע לייט, ארעמע לייט, האט ער געפרעגט מדוע אינו מפרנסם, פארוואס געבט ער זיי נישט פרנסה, אז ס'ליב האלט זיי אויס? האט רבי עקיבא אים גענטפערט כדי לזכות את האנשים שמפרנסים אותם, מען זאל מזכה זיין די מענטשן וואס זענען זיי מפרנס. יעצט, דאס איז א געוואלדיגע הנהגה פאר א געווענליכן מענטש, א מענטש וואס ער האט נישט, גייט ארויס און ער בעט געלט פון אנדערע מענטשן וואס זיי געבן נדבות, אבער פאר העכערע מענטשן, פאר אזעלכע מענטשן ווי רות, האט בועז געוואלט, אז ער זאל אין זייער הארץ אריינברענגען אז מען זאל זיך פארלאזן נאר אויפן הייליגן באשעפער. ווייל מיט דעם וואס מען פארלאזט זיך אויפן הייליגן באשעפער, מיט דעם ווערט דער מענטש נענטער צום באשעפער, ס'בויעט אים און ס'ברענגט אים אריין אמונה אין באשעפער. יעצט לאמיר זען מיט נעמי און רות. סיי נעמי און סיי רות זענען געווארן צעבראכענע שברי כלי אז ס'איז נישט משיג צו זיין. נעמי האט פארלוירן אירע קינדער. און איין שניר איז צוריקגעגאנגען צו די שלעכטע וועגן. און רות האט פארלוירן איר מאן אין אזעלכע שווערע צייטן, צייטן פון צרות, וואס. די צרות האבן זיך מתגבר געווען, און אז די אייגענע משפחה וויל זיי נישט העלפן. אויסהעלפן, האט זי זיך מדבק געווען צום אייבערשטן, און דאס האט זי אויפגעבויט זיי זאל זיין די באבע פון דוד המלך, פון שלמה המלך, און פון משיח. און יעדער דארף דאס וויסן. ווען ס'באטרעפט אים צרות, נישט קיין חילוק צו ס'איז פרנסה, צו ס'איז שידוכים, שידוכים זענען פון די גרעסטע צרות, זיי רופן עס די שידוכים קרייסיס, ס'איז פון די גרעסטע צרות וואס ס'איז דא, דארף מען וויסן איין זאך, דווקא ווייל דו האסט אזאלכע יסורים און אזאלכע צרות, ליגט דארט עפעס באהאלטן, און אז דו וועסט דיך נישט ברעכן פאר'ן יצר הרע און פאר זיינע. שלעכטע געדאנקען וואס ער וויל דיר אריינווארפן, עט זיך דיר עס איבערדרייען און ס'עט זיין אלעס אין בעסטן ארדנונג מיט די אייבערשטנ'ס הילף. אונז געפינען מיר, ס'שטייט פאריגע וואך, יעקב אבינו האט זיך געשלאגן מיטן מלאך, נאכדעם פרעגט ער דעם מלאך מה שמך, וואס איז דיין נאמען, ענפערט אים דער מלאך, למה זה תשאל שמי, וואס דארפסטו וויסן מיין נאמען? וואס איז דער פשט וואס דארפסטו וויסן מיין נאמען? און פארוואס האט יעקב אבינו געוואלט וויסן זיין נאמען? דער תירוץ איז זייער פשוט, יעקב אבינו האט זיך געשלאגן מיט'ן שר של עשו. יעקב אבינו האט דעמאלטס נאכט מיטגעמאכט די מלחמה וואס גאנץ כלל ישראל גייט דורך לכל אורך הגלות. והא ראיה, אידן טארן נישט עסן דעם גיד הנשה, ווייל מ'האט יעקב פון דעמאלטס געריקט דעם גיד הנשה. ס'איז אים נאכדעם צוריקגעגאנגען. ווייל ווען די זון האט אויפגעשיינט איז ער געזונט געווארן, אבער אונז טאר מען נאך ווייטער נישט עסן ווייל דאס איז געווען די מלחמה וואס יעקב אבינו איז דורך געגאנגען פאר אונז אלע עד סוף כל הדורות. פרעגט ער דעם מלאך, וויאזוי הייסטו? זאל וויסן, מיט וואסערע א צורה קומסטו, וויאזוי גייסטו צורעדן מענטשן צו זינדיגן, דערצייל מיר. זאגט ער אים. דאס קען איך דיר נישט פארציילן למה אתה תשאל שמי, איך בין אין יעדן טאג ביי יעדן מענטש און אין יעדע מינוט אן אנדערע בחינה, אמאל פארקויף איך אים דאס און אמאל פארקויף איך אים יענץ, אמאל פארקויף איך אים אז ווייל ער האט אביסל יסורים זאל ער חלילה בועט זיין אינעם אייבערשטן און אין אידישקייט, איך האב אלע מיני פראנטן, איך בין אויף די מינוט בין איך אנדערש. האט יעקב אבינו אים געפרעגט, וויאזוי הייסטו? זאגט ער, איך האב נישט קיין נאמען. אונז געפינען מיר אז די גמרא זאגט אם עשית חבילות חבילות עבירות זאלסטו טוהן חבילות חבילות מצוות, וואס הייסט דאס? איז דער מהרש"א מסביר אז דו האסט געטוהן עבירות האסטו דאך א געוואלטיגן מיינוס, איז אז דו וועסט מאכן חבילות חבילות מצוות וועט זיך עס אויסבאלאנסן. אונז געפינען מיר. ווען ס'קומט צו טוהן מצוות די זעלבע בחינה, אזוי ווי דער מלאך זאגט פרעג מיך נישט קיין נאמען איך בין יעדע מינוט ביי יעדן מענטש אויף אן אנדערן אופן, דאס זעלבע געפינט מען ביי אברהם אבינו ווען אברהם אבינו איז געגאנגען שעכטן זיין זון יצחק, אזוי ווי ער גייט אים שעכטן האט זיך אראפגעשטעלט דער שטן, קודם די מדרשים ברענגען געמאכט א גרויסן וואסער מיט אלעם און דערויף גיי מיר דאך אונז תשליך, ער האט געטוהן אלעס וואס איז נאר מעגליך, נאכדעם ווען אברהם אבינו האט שוין געוואלט צובינדן יצחק'ן. האט דער מלאך געמאכט א דייעלאג מיט אברהם אבינו, ער האט אים אנגעהויבן צו זאגן אזוי, ביסטו זיכער דו האסט עס געהערט פונעם אייבערשטן? אפשר האסט עס געהערט פון א שד? אפשר האסט עס געהערט פון א מלאך? דו ביסט נישט זיכער אז דער אייבערשטער האט צו דיר גערעדט? האט אים אברהם אבינו געענטפערט איין ווארט, דאס ווארט איז, זאגט דער מדרש, ער האט אים געזאגט אף על פי כן, עם כל זה גיי איך אים שעכטן. נאכדעם האט ער אנגעהויבן און ער האט אים געזאגט אזוי, קוק הער, לאמיר פארשטיין לאגיש, דער אייבערשטער האט דיר געזאגט כי ביצחק יקרא לך זרע, ער האט נאכנישט חתונה געהאט, ער האט נאכנישט קיין קינדער, ער איז נאך וועי פאר עוועי פון האבן קינדער, ווארט כאטש, גיי כאפן טרעף אים א פיינעם שידוך, טרעף אים א מיידל, זאל ער חתונה האבן, ער וועט האבן א קינד, נאכדעם וועסטו אים קענען מקריב זיין אויפן מזבח. יעצט איז זעהר א שיינע לאגישע סברה, למעשה אבער, אברהם אבינו האט אים נישט געבאדערט צו ענטפערן, האט אים נישט געבאדערט צו ענטפערן אז טאמער גיי איך דאס טוהן וועט שוין נישט זיין די זעלבע מסירות נפש ווייל אז ס'איז שוין דא א קינד איבערגעבליבן איז שוין אנדערש די גאנצע זאך, איך וויל אוועק געבן אלעס פארן אייבערשטן, וואס האט ער אים געענטפערט, אף על פי כן, ס'איז אן א נאמען, ס'איז בלי שום טעם ודעת, מ'הייבט נישט אן צו נעגאושיעיטן אהער און אהין, נאכדעם האט ער אים אנגעהויבן צו זאגן פאר אברהם אבינו'ן, הער אויס, לויט ווי איך קוק דיך אן ביסטו זעהר אן אלטער איד, איך מיין אפשר ביסטו נישט אזוי שפוי בדעת, אפשר ביסטו נישט אזוי קלאר ביים שכל, אפשר מאכסטו א מיסטעיק, ביסטו געגאנגען דו האסט עס דורכגערעדט מיט דיין ווייב שרה און זי איז דאך אויך א פארטנער א שותף אין דעם קינד, האט אברהם אבינו גענטפערט אף על פי כן, איך גיי נישט מיט דיר אריין קיין טענות, ווייל דאס איז די בחינה, צו די צוצורעדן זינד, ווייסט שוין אברהם אבינו אז למה זה תשאל שמי, איך האב נישט קיין נאמען, איך וועל קומען עני וועי שעיפ אר פארם. דאס זעלבע דא אויך, ווען די אידן שלאגן זיך, צו אברהם אבינו האט זיך געשלאגן מיטן סמך מם, האט ער געדארפט אנהייבן עני וועי שעיפ אר פארם, דער אייבערשטער האט מיר געזאגט, אף על פי, איך הער דיינע לאגישע טענות זענען דאך מורא'דיג שטארק אבער איך פייף זיך אויס אויף אלע לאגישע טענות, פארוואס? ווייל פונקט ווי דו קומסט בלי שום טעם ודעת געגן קום איך אויך בלי שום טעם ודעת, אף על פי כן, דו שרייסט למה זה תשאל שמי, איך האב נישט קיין נאמען, איך בין ביי יעדן מענטש אנדערש יעדע מינוט אין טאג וויל איך אים צורעדן, אויף פארשידענע פראנטן אן א שום טעם, ס'מאכט נישט קיין סענס אפילו וואס ער פארקויפט אסאך מאל פארן מענטש, די זעלבע ווען מ'קומט צו טון דעם עבודת השם דארף עס זיין בלי שום טעם ודעת, דער סמך מם זאגט ווייטער פאר אברהם אבינו'ן, אזוי ווי דו ביסט שוין אביסל אלט, אפשר האסטו נישט גוט געהערט פונקטליך, אפשר ווארטסטו אויף א צווייטן כרוז, האט אברהם אבינו געזאגט, אף על פי כן, מיט די אלע טענות האסטו מיך נישט איבער. און דאס האט געבויעט אברהם אבינו אז ער זאל קענען זיין דער טאטע פון כלל ישראל, וואס אונז זאל מיר אנהייבן און אויסלאזן ברוך אתה השם מגן אברהם, אויף זיין זכות פארלאז מיר זיך אונז, און ביים טיר פון גיהנום שטייט אברהם אבינו. ווען איינער איז א איד, ער איז געמאלעט, געמאלעט מיינט מען ער פירט זיך אידיש, לאזט ער אים נישט אריין אין גיהנום. יעצט, אונז געפין מיר א מורא'דיגע מעשה, ס'דא אין מסכת יבמות, אין דף קוף כף א' עמוד א' איז דא א גאנצע אריכות צו ווען איינער פאלט אריין אין א מים שאין להם סוף צו זיין ווייב איז מותר חתונה צו האבן צו אסור. איין וועג טראכט מען אז די ווייב מעג זיכער חתונה האבן ווייל ס'איז א מים שאין להם סוף ווי קען מען בלייבן לעבן אין אטלאנטיק אוישן. די צווייטע וועג צו טראכטן איז ניין טאקע ווייל ס'איז דער אטלאנטיק אוישן און דו ווייסט נישט אלע עקן ארום און ארום קען זיין יענער איז יא אנגעקומען ערגעץ. און ער איז לעבעדיג געבליבן, ממילא איז די פרוי אסור. ברענגט די גמרא, תניא האמיר געלערנט אמר ר' גמליאל, ר' גמליאל האט געזאגט, פעם אחת הייתי מהלך בספינה, איך בין איינמאל געפארן מיט א שיף, ס'איז באוויסט ר' גמליאל פלעגט פארן אויף רוים מבטל זיין גזירות, בקיצור זיי פלעגן פארן מיט שיפן, און פארנדיג מיט זיין שיף האט ער געזען אז לעבן אים איז געפארן נאך א שיף, וראיתי ספינה אחת שנשברה, יענע שיף האט זיך צובראכן, זיי. סאמהאו ס'איז צופאלן צו די און ס'איז געווארן אויפגעגעסן פון דעם וואסער. און הייתי מצטער על תלמיד חכם שבה, ס'איז געווען דארטן א תלמיד חכם איך האב מיך זייער שטארק מצער געווען אויף דעם תלמיד חכם. ומנו, ווער איז געווען דער תלמיד חכם רבי עקיבא. ס'האט מיר זייער וויי געטון, כ'האב געזען ווי די שיף וואס פארט לעבן מיר וואס האט זיך צובראכן איז געווען דער הייליגער תנא רבי עקיבא. וכשעליתי ביבשה. און ווען ווען איך בין ארויפגעגאנגען אויף די יבשה בא. וישב ודן לפני בהלכה, איז געקומען דער רבי עקיבא און האט זיך געזעצט לעבן מיר און האט דן געווען אין הלכה, אמרתי לו האב איך אים געזאגט בני מיין קינד מי העלך ווער האט דיך אויפגעברענגט כ'האב דאך געזען דיין שיף האט זיך דער דערטראנקען, אמר לי האט ער געזאגט דף של ספינה נזדמן לי, איין האלץ פון די שיף איז האט זיך מיר אנגעברייט דאס מיינט ס'האט זיך צובראכן די שיף און אויף איין שטיקל האלץ האב איך מיך אנגעכאפט. וכל גל וגל שבא עלי, יעדע כוואַלע וואָס איז אַריבער געגאַנגען אויף מיר, נענעתי לו ראשי, האָב איך מיר איינגעבויגן דעם קאָפּ. מכאן אמרו חכמים, פון דאָ האָבן די חכמים אַרויסגעלערנט, אם יבואו רשעים על אדם, אויב ס'קומען רשעים אויף אַ מענטש, ינענע לו ראש, זאָל זיך איינבייגן דעם קאָפּ. די גמרא זאָגט אין מסכת ברכות אויך, אַז מ'זאָל נישט טשעפּען מיט אַ רשע, שהשעה משחקת לו, ווייל דעמאָלט איז זיין צייט. נאר וואס דארף מען טון? מען דארף זיך איינבייגן און מכניע זיין, און דורך דעם וועט ער קענען דורכגיין אלע שווערע צרות. איז דאס איז דער כח פון א איד, אז ער זעט ס'קומען צרות מיט יסורים, זאל ער זיך נישט פארלירן, זאל זיך אביסל איינבייגן דעם קאפ, אבער דער אייבערשטער וועט העלפן. און דאס איז געווען בועז מיט רות. יעצט, די גמרא לערנט אונז אז בועז האט געזאגט פאר רות, ברוכה את לה'. דו ביסט געבענטשט צום אייבערשטן, יתן השם את שכרך, דער אייבערשטער זאל דיר באצאלן דיין שכר. עס זאגט די גמרא אז ער האט איר געזאגט, דער אייבערשטער וועט דיר משפיע זיין פון זיינע אוצרות, אלעס וואס ס'קומט זיך, פאר דיר, אבער איך קען דיר נישט געבן, ווייל אפילו ווען כ'וועל דיר געבן אביסל פון מיינע אוצרות, איז עס נאר אביסל גשמיות, אז דו וועסט דיך פארלאזן אויפ'ן אייבערשטן, וועט ער דיר אלעס געבן וואס דו דארפסט האבן, ווייל דורך די יסורים וועסטו וואקסן. ווי הויעך איז געוואקסן רות? רות איז געוואקסן, קודם אז זי האט געלעבט זייער אסאך יארן, זי האט איבערגעלעבט אלעס, זי האט אריינגעלעבט ביז אין שלמה המלך'ס צייטן, זי האט אפילו דוד'ן אויסגעלעבט, און שלמה המלך האט געמאכט אן עקסטערע שטוהל לעבן זיין שטוהל, און דאס איז געווען לאמה של מלכות, ווער איז דאס געווען? רות, און דאס איז געווען ווייל זי האט געהאט מסירות נפש, און אויכעט אז איר פעטער בועז האט איר נישט געהאלפן ווייל ער האט געוואלט זי זאל זיך אויפהייבן די אויגן צום אייבערשטן און זאל זיך פארלאזן נאר אויפן אייבערשטן. ס'איז דא א ספר טובך יביעו, ער ברענגט אין חלק ב' עמוד קצ"ח אז דער הייליגער ראגאטשאווער האט געזאגט פארוואס משה רבינו'ס קינדער האבן נישט איבערגענומען זיין גרויסקייט, יעדער מענטש בעט, און דאס איז די האפענונג פון יעדן מענטש, אז זיין קינד זאל איבערנעמען זיין ירושה, די ירושה אין רוחניות און אין גשמיות. משה רבינו דער רבן של ישראל וואס האט זיך מוסר נפש געווען פאר אידן, האבן זיינע קינדער נישט איבערגענומען זיין גרויסקייט, ברענגט ער פונעם ראגאטשאווער אינעם ספר טובך יביעו. ווייל משה רבינו'ס קינדער זענען נישט געווען אין שעבוד מצרים, זיי האבן נישט געהאט קיין שעבוד, סוף כל סוף משה רבינו איז געווען אין מדיין און ער איז געווען א קעניג, ער איז געווען א קעניג אין אסאך שטעט אין אפריקע, זיי זענען געווען קינדער פון א טאטן וואס האט זיי גארנישט געפעלט, זיי האבן נישט מיטגעמאכט קיין שעבוד מצרים, זיי האבן נישט געפילט א צער פון א איד ווייל זיי האבן נישט געארבעט דארט. ממילא האבן זיי נישט געקענט זיין דער מנהיג פון כלל ישראל, ווייל צו זיין א מנהיג פון כלל ישראל מוזטו אנקומען צו דעם פלאץ וואו כלל ישראל איז אנגעקומען, און אז טאמער קומסטו נישט אן צו דעם פלאץ, וויאזוי קענסטו יענעם העלפן? ווען א מענטש איז געבוירן אין א רייך בעטל, און ס'האט אים קיינמאל נישט געפעלט קיין פרנסה, און האט אלס געהאט מיליאנען ביי זיך, ווי קען ער פארשטיין אז א מענטש איז הונגעריג? ווי קען ער פארשטיין אז א מענטש האט נישט? ווען ער דארף האבן זיין הצטרכות, אז דער אייבערשטער שטעלט אריין דעם דור, און ער זאגט פארן דור, רבותי שידוכים איז די פראבלעם, און יעדער ליידט דערפון איז א צייט אז אונז זאל מיר זיך צאמנעמען און טראכטן א תכלית וויאזוי אונז גיי מיר העלפן כלל ישראל, איז די ערשטע זאך וואס מען דארף זאגן פאר יעדן איז, רבותי פארלאזטס ענק אויפן אייבערשטן, נישט אויף קיינעם נאר אויפן אייבערשטן, און נאכדעם דארף מען טון השתדלות אויך. רות האט אויך אזוי געטון, דער פעטער האט איר נישט געוואלט געבן גארנישט, אבער השתדלות מוז מען מאכן. זי האט זיך פארלאזט אויפן אייבערשטן אבער זי איז געגאנגען קלויבן די גערשטן אזוי ווי יעדער. איך האלט אז ס'איז מורא'דיג א וויכטיגע זאך אז יעדער זאל זיך אינאכט נעמען וואס דא טוט זיך. קודם כל, איך ווייס ביי מיר אין שטוב האט מען געהאט א האטליין וואס האט יעדע וואך אויסגעפירט א שידוך. יעדע וואך. ס'איז ארויפגעקומען נאר שדכנים און איינער האט געזאגט איך הייס אזוי און אזוי. און דאס איז מיין טעלעפאן, א שדכן, כ'האב א בחור אזוי און אזוי. נאכדעם איז ארויפגעקומען א פרוי צו אויכעט אן אנדערע מאן און געזאגט איך האב, איך בין אויך א שדכן, דאס איז מיין נאמבער, און איך האב א מיידל אין די יארן און אזוי און אזוי. יעדע וואך איז געשען א שידוך, יעדע וואך, נישט געווען א וואך וואס איז נישט געשען א שידוך. ס'איז געווען מסתם מער אויכעט ווייל נישט יעדער האט דאך אונז פארציילט ווייל איך האב דאך נישט גענומען מיין, ביי מיר אין שטוב האט מען עס געפירט, מען האט נישט גענומען קיין געלט פאר דעם, סאו ס'איז מיר נישט געווען אינטערעסאנט. דאס איז געשען איין שידוך צו פינף, ביז ס'זענען געקומען די רשעי הדור, איך האב נישט קיין השגה ביז צום היינטיגן טאג פארוואס, זיי זאגן ווייל בחורים זענען געזעסן אויף די ליין, נו וואס איז אז א בחור זיצט אויף די ליין, א בחור איז אין די יארן, די טאטע און די מאמע ווילן נישט טוהן, זענען סטאבערן, איך גיי ענק זאגן א סוד, עטס ווייסט פארוואס ס'איז מסוגל ביי יונתן בן עוזיאל אין עמוקה אז מ'זאל טוהן שידוכים? עטס ווייסט פארוואס? דער אמת איז אין נביא שטייט.

איז נאך געווען אין די צייט פון די שופטים, ס'איז געווען אסאך פריער, איז דער עמוקה איז געבליבן אז דאס איז א פלאץ מסוגל אויסצובעטן זיך פאר שידוכים, אבער באמת כ'וועל ענק זאגן א טיפן סוד. שטייט אין די גמרא אויפן הייליגן תנא יונתן בן עוזיאל. איז ווען ער האט געלערנט תורה. ער איז געווען גדול שבכולם פון די תלמידים ווען ער האט געלערנט תורה שכל עוף הפורח מיד נשרף אן עוף איז דורך געפלויגן איז עס פארברענט געווארן עטס ווייסט וואס דאס הייסט איך'ל ענק זאגן דער אמת איז יעדער וואלט געקענט א שידוך טוהן נאר יעדער האט פייגל אין קאפ ס'דאכט זיך אים דארטן איז שענער דארט איז דא מעהר געלט דא וועל איך בעסער פארן דא וועל איך האבן מעהר כבוד איינער האט מיך אמאל אפגעקאלט וועגן א שידוך צו פרעגן אינפארמעישן הייבט ער אן אזוי וואסערע קאר האט זיין טאטע נאכדעם פרעגט ער ער האט אזויפיל שטותים געפרעגט, וואס טוט דער טאטע פאר פרנסה? אין וועלכע שול דאווענט ער? ער הייסט א שיינער איד דארט? ער האט אלעס געפרעגט, ער האט איין זאך פארגעסן צו פרעגן, צו דער מענטש האט בכלל א זון? ער האט נישט קיין זון אויך נישט. געווען ביים סאטמאר רבי'ן א מעשה. איינער קומט צו צום רבי'ן, איך וויל זיך משדך זיין מיט דעם איד, זאגט דער רבי זאלסט האבן הצלחה, גיי געזונטערהייט. א וואך שפעטער פרעגט דער רבי וואס איז געשען, זאגט ער רבי ער האט אינגאנצן נישט קיין זון. האט דער רבי זיך געבייזערט, טשי האט ער זיך געבייזערט, דו ווילסט זיך משדך זיין מיט דעם איד? דער איד איז אן אלטער איד, דארפסט דאך קודם וויסן צו ער האט קינדער, און צו זיי זענען איקוועל צו דיינע קינדער. און דאס איז דא דער מורא'דיגער חורבן וואס דא גייט פאר. יעדער האט פייגל אין קאפ, איך וויל דאס וואס איך קען נישט באקומען. דאס וואס איז איך וויל. ס'איז אן אומגליק. איז אז מ'גייט צו יונתן בן עוזיאל שכל עוף שפורח מיד נשרף ווערט אויסגעברענט פון קאפ די פייגעלעך. דעמאלטס איז מען א געהאלפענער, איז עני שידוך איז א פיינער שידוך, דאס אלעס נאכפרעגן דאס איז דאך א משוגעת, ווייל אסאך מענטשן שטארבן יונג און אסאך מענטשן האבן נישט קיין קינדער, כ'מיין דו קענסט דאך נישט אויסרעכענען דעם אייבערשטנ'ס חשבונות, מען טראגט אן א שידוך, כאפ און טו, מאך קינדער אויף די וועלט, זאל זיין, השם ושיירס. איז בקיצור. איז האט מען געהאט ביי מיר אין שטוב אזא האטליין און מענטשן האבן אריינגעקאלט און עס איז געווען בחורים וואס האבן אפשר אויך אויסגעהערט און האבן אויך אנגעקאלט יענעם שדכן ענד דער איז נאטינג ראנג וויט דעט איך זאג יעדער בחור וואס ער איז געווארן ניינצן אדער צוואנציג זאל זיך אליינס אנהייבן עוסק צו זיין מיט שידוכים אוואדי ער זאל נישט חלילה נאכלויפן מיידלעך ער זאל זאגן זיינע חברים וואס האבן חתונה געהאט ליסן מיין מאמע ווייסט נאכנישט וואס זי וויל און מיין טאטע איז ביזי מיט די ארבעט, אפשר קענסטו מיר אנטראגן א שידוך? אפשר קענסטו מיר צוהעלפן? ס'איז געווארן עפעס אזא מין סיסטעם מ'ווארט דער שדכן זאל קאלן, ס'איז דאך נישטא קיין שדכנים, אמאל איז געווען א שדכן ווייל קודם כל מ'האט געטראסט דעם שדכן און מ'האט אים באצאלט ערליך אויכעט, היינט. קיינער באצאלט זיי נישט, און יעדעס מאל זאגט מען ס'האט שוין אן אנדערער אנגעטראגן, און ווען באמת קאלט איינער אן א שדכן פאר א בחור אדער פאר א מיידל, ווען דארט איז דא א בובו, דאס מיידל איז אדער א מענטל קעיס, דער בחור איז דורכגעגאנגען, ער איז שוין געווען אויף די אדער סייד אלל די וועי, און ער קען שוין אפילו האבן א שרץ פון א גויטע, דעמאלס געט מען דעם שדכן פופצן צוואנציג אלפים, שטופט מען דורך א שידוך, און מען זוכט דאס בעסטע. פארשטייט זיך די זעלבע וואס איז דא ביי די בחורים איז דאך דא ביי מיידלעך, ווייל יעדע טאפ האט דאך איר שטערצל, ניין ער זוכט דאס בעסטע, סאו נארמאלע שדכנים איז דאך נישט דא. די ביסל שידוכים וואס ווערט געשען איז פון משפחה און פון אקוועינטענסעס. יעצט איז געקומען איינער וואס ער איז א שיינער איד ער רופט זיך א רב און ער האט אנגעקאלט און געסטראשעט. מיר אין שטוב זאלסט וויסן אז טאמער דו וועסט נישט צושפארן דעם האטליין פון שידוכים וועסטו נישט ארויסגיין פון גיהנום. ש. יענער הייסט דאך א רב, און דא איז דאך דא א אן ערנסטע תמימות'דיגע פרוי, האט זי זיך דערשראקן, איך האב איר געזאגט דעמאלטס מאך נישט צו, און וינגע ה' את פרעה בנגעים גדולים, דער איד האט פארלוירן זיין ווייב ממש אימינענטלי, וואכן דערנאך איז זיין ווייב געשטארבן פלוצלינג.

זיי געבן אבאכט אז די זנות זאל אנהאלטן, זיי זאלן נאר מאכן געלט. איז האב איך געזאגט אין שטוב, זאלסט וויסן, דו וועסט נישט קענען טון אזוי שנעל א שידוך, ווייל דו האסט אומגעברענגט דעם אייבערשטנ'ס רצון וואס ער וויל אידן זאלן טון שידוכים. מען האט צושטערט מיט דעם, יחוד קודשא בריך הוא ושכינתי', ווייל ווען ס'איז דא אידן זענען זיך מייחד דא, ווען ס'איז דא א יחוד צווישן א מאן און א פרוי איז דא א יחוד צווישן קודשא בריך הוא ושכינתי' און דאס איז דער סוד פארוואס דאס איז מוליד קינדער ווייל אונז זעמער נעשה אדם בצלמינו כדמותינו נעשה אונז מאכמער די זעלבע וואס כביכול האט געמאכט ביי די בריאת העולם שטעל דיר פאר אונז געבוירמער אונז מאך מיר א קינד. אוודאי ס'איז נישט גלייך ווייל יענץ דער אייבישטער האט געמאכט יש מאין און אונז מאך מיר יש מיש אבער דאס איז דאך אויכעט א מוראדיגע נס שלא כדרך הטבע וואס סגייט פאר סאיז געבוירן א קינד עניוועי סדא א מעשה סאיז געקומען מענטשן וואס זענען אנטלאפן פון ספעין און פארטשוגעל און זענען ארויפגעקומען אויף ארץ ישראל די אלע די צפת'ער אידן די ספרדים וואס האבן דארט געוואוינט, רובם ככולם זענען געווען פון די אנוסים וואס זענען אנטלאפן פון פארטוגאל. און זענען די אידן געקומען דאווענען אויף צפת, דארט איז געווען גרויסע בעל מקובלים, על כל פנים א איד, א תמימות'דיגער איד, נישט געווען קיין גרויסער תלמיד חכם, האט אויסגעהערט ווי דער רב זאגט, דער רב זאגט תורה, האט ער געזאגט, דעמאלטס איז געגאנגען. די פרשה פון לחם הפנים, האט ער אנגעהויבן מסביר צו זיין ווי ווייט דער אייבערשטער און די שכינה איז אין גלות, האט ער דערציילט ווען די בית המקדש איז געשטאנען פלעגט מען ברענגען פארן אייבערשטן לחם הפנים, ברויט, נישט וואס דער אייבערשטער ברויך דיין ברויט האט ער מסביר געווען, אבער דאס איז פאר אונזער נשמה אז אונז געמער פארן אייבערשטן און דעמאלטס איז דער אייבערשטער אונז משפיע אויף צוריק, כ'האב ענק שוין אמאל נאכגעזאגט דעם חינוך אין ברכת המזון ס'איז כדאי נאכצוקוקן אז מיט דעם. וואס מען דאנקט דעם אייבערשטן מאכט דאס א נייעם צינור דער אייבערשטער זאל געבן נאך און נאך, ווייל אז עס איז נישט דא קיין צינור ווי אזוי וועט ער דיר געבן, אונז געפינען מיר ביי אלישע און ער האט געזאגט בארג דיר אן כלים, ווי לאנג ס'וועט זיין כלים וועט רינען אויל, עס איז נישט געווען מער קיין כלים עס איז נישט גערינען קיין אויל, בקיצור און ער האט דערציילט אלע הלכות אז מען האט עס געמאכט מנפה בי"ג נפה, מען האט עס געדארפט דורך זיין, מען האט געמאכט דאס בעסטע פארן אייבערשטן, און אז מען האט עס געקנעטן און מען האט עס ארויף געלייגט אויפן. שלחן, על השלחן, און דער נס וואס איז געווען אז ס'איז געווען ווארעם די גאנצע צייט און ס'איז נישט פארשימלט געווארן, ער האט אלעס אראפגעלייגט, האט ער אנגעהויבן צו וויינען, ועכשיו אונז האבן מיר נישט קיין בית המקדש, האט דער רבונו של עולם גרויס צער, ווייל די יחידים וואו די לחם הפנים האט געברענגט האבן מיר נישט היינט. ס'ווערט געברענגט אז מ'גיסט וואסער, סוכות ניסוך המים, געדענקט אונז דער אייבערשטער א גאנץ יאר אז מ'דארף האבן רעגן, ס'ווערט געברענגט אז מ'האט געברענגט די לחם הפנים, ווערט געברענגט פון אר"י הקדוש אז דער אייבערשטער געדענקט כלל ישראל לטובה און ער האט זיי משפיע געווען אז זאלן האבן פרנסה, דאס איז געווען די פרנסה, וועגן דעם היינט איז דא אסאך מענטשן זיי מאכן דאס נאך, זיי מאכן י"ב חלות און ס'איז מסוגל צו עשירות זאגט דער אר"י הקדוש, על כל פנים. און דער רב האט זיך אויסגעוויינט דאס הארץ אז דעם אייבערשטן כביכול פעלט דאס ברויט, און ממילא אז ס'פעלט אים דאס ברויט קען ער נישט משפיע זיין פאר כלל ישראל ווייל דאס איז געווען די צינורות. דער איד האט עס אויסגעהערט זייער אריין אין הארץ, האט ער געזאגט אויב אזוי ער נעמט זיך אונטער צו געבן דעם אייבערשטן דעם לחם הפנים וועט גוט זיין, ער גייט אהיים צו זיין ווייב, ער פארציילט איר די דרשה, ער זאגט מיין טייערע פרוי אונז האנדלן מיר דאך מיט מעהל, איך גיי יעדע וואך. מאכן פארן אייבערשטן די י"ב חלות און דו וועסט עס באקן און זי האט מסכים געווען דער איד האט עס ער איז געגאנגען צום רב האט אויסגעפרעגט אלע הלכות פונקטליך וויאזוי עס איז געגאנגען ער האט אים נישט פארציילט פארוואס און די ווייב האט עס געבאקן יעדן פרייטאג אינדערפרי מען איז אויפגעשטאנען און מען האט געבאקן חלה תקנת עזרא פרייטאג זאל מען באקן חלה און ער האט עס אריינגעטראגן צום אייבערשטן אין בית מדרש און האט עס אים אריינגעלייגט אין ארון קודש. שוין. בקיצור, דער שמשׂ איז געקומען יעדן ערב שבת צו פאררעכטן דעם ארון קודש און די ספרי תורות, עס זאל זיין, ער האט געמאכט, ער האט אפגעדאזט אלע זאכן, ער האט צוגעשטעלט זאל זיין פאר א שול, האט ער געשמעקט די פרישע חלה, האט ער געמיינט א איד געבט מתן בסתר, אז פאר די ארעמע לייט וואס זיי האבן נישט זאלן עס קענען נעמען, האט ער עס גענומען, זייער פיין, פרישע חלה, ער גייט אהיים. און אזוי האט אנגעהאלטן איין וואך נאך א וואך, ס'האט אנגעהאלטן א האלב יאר, ס'איז געקומען פסח, ס'איז געווען שבת פאר פסח, זאגט דאך די רב א דרשה, איז פרייטאג האט ער זיך פארגעגרייט אין בית מדרש די דרשה, ווייל ער זאל קענען זיך גוט פארגרייטן איז ער געווען אין בית מדרש וואס קיינער באדערט אים נישט און ער האט אלע ספרים. אדער קען זיין מען האט מיר דערציילט אז דער מהר"ם שפירא האט אויסגעלערנט זיינע בחורים רעדן אויכעט, זיי האבן אלע געווען גוטע רעדנערס, דערציילט מען אז ער האט געהאט איין צימער ס'איז געווען דארטן אפשר הונדערט שטענדערס קיינער איז נישט דארט געווען, און ער האט געזאגט מעיק בעליוו יעדער שטענדער איז א מענטש און זעה צו דו כאפסט עס פאלעס. אויסגעלערנט צו רעדן איז נישט וויכטיג. למעשה דער רב האט זיך פארגעגרייט די דרשה און דער איד וואס ער איז געקומען פון ספעין פון ספרד קומט אן מיט זיינע צוועלף כלות, און לייגט עס אריין אין ארון קודש, זאגט אים דער רב וואס איז דאס? זאגט ער וואס הייסט דער רבי האט דאך אונז געזאגט אז דער אייבערשטער האט נישט קיין נחת רוח ווייל ס'פעלט אים די ברויט די חלות, און שוין די לעצטע האלבע יאר וואס איך מאך דא חלות און איך ברענג עס פארן אייבערשטן, נעמט ער זיך שרייען דו ביסט נאריש? זאגט דער רבי, דאונט אנדערעסטימעיט מיי ווארק, דער אייבערשטער נעמט עס צו. הייבט ער אן צו שרייען, דו ביסט אינגאנצן אוט אוו יור מיינד, דער אייבערשטער נעמט עס צו, לאמיר זען. בקיצור, מען זיצט נאך א האלבע שעה אין בית מדרש, און דער שמשׂ קומט, און מען זעט דער שמשׂ נעמט עס צו. דער איד איז געווארן זייער צעבראכן ביי זיך, נישט סתם צעבראכן, דא האט ער געמיינט אז ער. כביכול ער לעבט אויף דעם אייבערשטן, ער ברענגט אים חלות און דער אייבערשטער נעמט עס, און דא זעט ער אז ס'איז געווען נעבעך צוגעגאנגען פארן שמש אין שול, ער האט עס צוגע'גנב'עט, ס'גייט נישט דורך אפאר מינוט, שיקט דער אר"י הקדוש רבי חיים וויטאל זיין תלמיד און זאגט פאר דעם רב גיי שוין אהיים לאז צוואה, זיי מתוודה ווייל מארגן אינדערפרי פאר דו'סט נאך האבן צייט צו זאגן די דרשה עסטו נסתלק ווערן, פרעגט ער וואס האב איך געטון? זאגט ער דו האסט גארנישט געטון בשוגג. האסטו דעם איד געמאכט אז ער זאל מער נישט ברענגען די חלות, זאגט דער אר"י הקדוש פון ווען דער אייבערשטער האט חרוב געמאכט זיין בית המקדש האט ער נישט געהאט אזא נחת רוח פון אלע עבודות וואס כלל ישראל טוט, אזוי ווי ער האט געהאט הנאה פון דעם איד וואס ער האט אים געברענגט די חלות מיט אזא תמימות און ער האט געמיינט אז דער אייבערשטער נעמט עס פון אים, און דאס האסטו צעבראכן, דעם תמימות, דאס האסטו צעבראכן. און דעיס קען מען דיר נישט מוחל זיין, און דער איד קען שוין נישט צוריק באקומען זיין תמימות ווייל ער האט דאך שוין געזען וואס דא גייט פאר. גיי אהיים, שרייב צוואה, און דו ביסט פיניש. דעיס איז דאס תמימות פון א מענטש וואס ער וויל דינען דעם אייבערשטן מיט תמימות. דעיס איז די געוואלטיגע יחידה וואס דעיס מאכט, דער אייבערשטער האט נישט געהאט נאך אזא הנאה פונעם חורבן בית המקדש ביז די ספענישע אינקוויזישאן, ביז די צייט פון אר"י הקדוש. האט ער אזא מין נחת רוח נישט געהאט ווי דעם יחוד חלות, די זעלבע דא אויך, ווען ס'קומט משדך צו זיין אידישע קינדער, ס'איז נישט דא נאך אזא נחת רוח וואס אונז קען מיר געבן פארן אייבערשטן ווי דאס אז מ'טוט שידוכים. און אז מ'האט דאס צושטערט, דעם האטליין, האב איך געזאגט אין שטוב אז דאס איז געווען דאס צושטערן פון יחוד קודשא בריך הוא ושכינתי' קומען דא אן אפאר שקצים, יעדער וויל זיין באלעבאס אויף די שטאט, און יעדער טוט וואס ער וויל, יעדער צווינגט יענעם וואס צו טון, ווער זענען זיי? איך האב דעמאלטס געזאגט אין שטוב, ווען זיי זאלן קומען מיט א סיסטעם וויאזוי זיי גייען באקעמפן די שידוכים קרייזיס, מאך איך צו, אבער זיי קומען נישט ארויף מיט גארנישט. יעצט, דער חלק וואס איז געווען א מורא'דיגער דורכפאל, פון דעם האב איך מיך מורא'דיג אסאך געלערנט, אזוי ווי איך האב אנגעהויבן דעם שיעור, פון יעדע זאך וואס א מענטש גייט דורך, צרות צו אנדערע זאכן, דאס בויעט דעם מענטש מיט זיין אמונה. ווען ס'איז געקומען אז איך האב געזען אז יעדעס קינד איז געווען הפקר פרי פאר אלל, האב איך זיך געעפנט א האטליין, איז אויך געווען דער זעלבער קנעכט. מען האט נישט געשיקט קיינעם צו מיר, ניין, לייגט א חרם, און אפילו מיך נישט גערופן, און א גוטן טאג. אַזאַ מין נידעריקײט צו טאָן? װער ביסטו? איך האָב עפּעס מיט דיר? איך האָב מיט דיר גאָרנישט! דאָס האָט מיך געבױעט. איך האָב צוגעקוקט די װײטאָג פֿון הונדערטער מענטשן, װאָס װאָלטן געקענט שױן האַלטן נאָך די שידוכים. איך װײס, די שידוכים ס'איז געװען אַ יאָר, פֿופֿציק שידוכים, דאָס װאָס מע האָט געװוּסט. װאָס מע האָט געװוּסט? איר װײסט, אַז איר'ט מאָלטיפּלײען אַכט מאָל פֿופֿציק, איז פֿיר הונדערט שידוכים. איר ווייסט וויפיל אידישע הייזער וואלטן זיך געבויעט לעכטיג? איר ווייסט וואסער א יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה ס'וואלט געווען? און איר ווייסט מיט וויפיל קערצער דער גלות וואלט געווען? ווייל די גמרא זאגט ווילאנג ס'לאזט זיך נישט אויס אלע נשמות שבגוף אין הימל איז דא א עולם וואס דאס הייסט גוף און די אלע נשמות מוזן אראפקומען נאך אויף די וועלט און ווילאנג דאס גייט זיך נישט אויסלאזן ביז דעמאלטס קומט נישט משיח סאו שטעלטס ענק פאר אז ס'איז דא פֿיר הונדערט שידוכים, יעדער האט לאמיר זאגן עוורידזש אין די זיבן יאר וואלטן זיי געהאט דריי פיר פינף קינדער, דאס איז צוויי טויזנט נשמות שבגוף וואס איז אראפגעקומען דינען דעם אייבערשטן, פארגעס נישט אויסער די אלע זאכן וואס די בחינות זענען הייליג און ערליך אונז זעמער דער דור וואס אונז האבן נאך אן אבליגעישאן צוריקצושטעלן די זעקס מיליאן וואס זענען נעבעך אומגעקומען עס איז נישט געבליבן פון רובם ככולם אפילו קיין זכר. דאס האט מיר געגעבן דעם געוואלדיגן כח צו זאגן איך קער נישט וועסט לייגן אין חרם, האבן זיי געזאגט סט נישט גיין שידוכים, האב איך געזאגט איך קער פאר גארנישט, קינדער וועט מען נישט טאטשן עט עני קאסט, און אזוי ווי כ'האב מיך ברוך השם נישט צובראכן פאר די שקצים, האט דער אייבערשטער געזאגט וועיט א מינוט, דו ווייסט עט די ענד אוו די דעי פיר איך די וועלט, ס'דא טאקע בחירה מענטשן טוען שלעכטס פאר יענעם, אבער עט די ענד אוו די דעי פיהר איך די וועלט, און דעיס איז די גרויסע שקויעך די שבח וואס דא איז אונז געב מיר אפ פארן אייבישטן אז ער האט צוגעשיקט צוויי שידוכים ברוך השם מיט אלע טעמים מיט אלע גראמען ס'א מחיה ברוך השם און דעיס ווייזט פאר די וועלט נישט די שקצים פיהרן די וועלט סאיז נסיונות וואס מען דארף דורך גיין אבער עט די ענד אוו די דעי פיהרט דער אייבישטער אלעס. יעצט איך האלט אז מען דארף צאם נעמען כלל ישראל און מען דארף מאכן אזא מין זאך ווען דו טרעפסט יענעם, אה, גוט מארגן, וואס מאכסטו, וואס טוסטו, אה, וואס טוסטו פאר פרנסה, אה, האסט געהערט דער האט בא'גנב'עט די באנק, האסט געהערט דער איז געגאנגען זיצן, ס'איז אלץ אירעלעווענט, פון דעם עט קיין גוטס נישט ארויסקומען. אפילו נישט דער חטא פון לשון הרע, ווען ס'זאל נישט זיין דער חטא, לאמיר זאגן ס'איז מפורסם מעג מען רעדן דערפון, אפילו ביי דעם איז אויך דא אין חפץ חיים א גאנצע אריכות, אויב מ'איז מתכוון להעביר את הקול טאר מען נישט, אבער לאמיר שוין זאגן ס'איז יא דא א חטא, ס'איז נישט דא א חטא אין דעם, בכגון דא. אבער די באטאם ליין, ס'איז דברים של מה בכך, יו עינט געטינג נאו פלעיס, סאו טריי טו טינק אפשר קען מען טון קאנסטראקטיוו, טרעפסט א חבר זאגט מען אים עי ביי די וועי איך הער דו האסט א וואוילן בחור, יא, וואס זוכסטו? יא, איז יענער זאל ענטפערן איך זוך א וואויל מיידל, דעטס אלל, דו זוכסט נישט גארנישט מער ווי א וואויל מיידל, און ווייסע ווערסע. אמאל איז נאך געווען רעבעס, ס'איז געווען דער סאטמאר רבי זכרונו לברכה, ס'איז געווען אנדערע רעבעס וואס האבן צוגעשטופט שידוכים, היינט איז דאס אויך נישט דא ווייל דער מענטש האט שוין נישט דרך ארץ פארן רעבן, ווייל ווען דער רבי וויל מיט אים רעדן איבער א שידוך דערמאנט ער זיך אז דער רבי האט א היסטערי אז ער איז גאר א נואף, ער האט געטאטשט אשת איש, ס'איז אויך א שידוך נעבעך. אונז מוז מען זיך אליינס אנהייבן. ארגענעזירן, אזוי ווי איך זאג אייביג, פארלאזט ענק נישט אויף די רבנים, פארלאזט ענק, ס'איז נישט דא קיין רבנים ס'איז דא נואפים דעטס אלל וואס ס'איז דא, נישט דא קיין רבנים, דאס זאג איך אייביג, ווען ס'קומט צו סעקשועל אביוז דארף מען זיך אליינס נעמען די לייצן אין די הענט און מ'דארף טוהן קאנסטראקטיוו, די זעלבע אויך מיט שידוכים און. די פייגל פון קאפ זאלסטו דיר אויסברענען, עסטו זען אז ס'וועט גיין אסאך בעסער. איך האב שוין געזאגט דעם שיעור מיט דריי פיר יאר צוריק וועגן יונתן בן עוזיאל און א איד האט מיך אפגעקאלט, איך האב אייך געפאלגט, כ'האב אויסגעברענט די פייגל פון קאפ אנגייענדיג צו יונתן בן עוזיאל, און כ'האב געטון זעקס שידוכים מיט בחורים און מיידלעך וואס זענען געשטאנען פון פֿינף און דרײַסיק ביז צוואַנציק, כ'האב עס געטון אין ווייניגער ווי צוויי יאר, איר זענט גערעכט, ס'איז נאר פייגל אין קאפ.
און וואס גייסטו אויספלאנען דעם נעקסטן זיבעציג יאר פאר דיין זון צו עס וועט אים זיין גוט צו נישט? גוט צו נישט, דאס איז אלץ אין די האנט פונעם אייבערשטן ווייל יעדער איז געקומען מתקן זיין געוויסע תיקונים. און א מענטש האט אמאל חתונה זייער רייך, און האט ער נישט קיין קינדער, האט ער אנדערע פראבלעמען. מ'האט אמאל אנגעטראגן פאר א איד א רייכן שידוך, זאגט מען פארוואס ווילסטו נישט? ס'איז דאך א שמאלץ גראבונג. ער האט געזאגט, אויף דאס האב איך מורא, איך האב מורא אז ווען די שמאלץ וועט זיך אויסלאזן וועט עס בלייבן א גריבן. ס'איז געווען אין די שווייץ אן אסיפה פון די רייכסטע צוויי הונדערט אידן איבער די וועלט, זיי פלעגן זיך צוזאמקומען, מ'האט גערעדט וועגן אינטערעסט רעיטס, ריעל עסטעיט, וואס צו קויפן, וואס צו פארקויפן, אה, זיי האבן זיך דורכגעשמועסט, ס'איז געווען זייער א וויכטיגע אסיפה, ס'האט אנגעהאלטן איין מאל א יאר. בקיצור, ר' משה רייכמאן עליו השלום האט זיך אויפגעשטעלט און ער האט אנגעהויבן צו זאגן וואס ער האט געוואלט זאגן. האט ער אנגעהויבן אזוי, רבותי איך וויל ענק פרעגן א שאלה, פון וואנעט ווייס איך אז שידוכים פירט דער אייבערשטער? פון וואנעט ווייס איך דאס? אוודאי ס'שטייט אונז געפינען מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מהשם אשה לאיש, אין דעם גלייב מיר ווייל ס'שטייט אזוי אין די חזל, אבער איך גיי ענק זאגן א מופת חותך אז ס'איז אמת, זאגט ער איך הייס משה רייכמאן, איך בין פון די גרעסטע מיליאנערן אין די וועלט, און קיינער וויל מיך נישט ביי א שידוך. און זעהט זיך אויס אז דער אייבערשטער פירט די וועלט. פרעגט אים דער עולם פארוואס וויל אייך קיינער נישט? זאגט ער אזוי, איינער וויל נישט ווייל איך בין צו רייך און מען האט מורא דאס גאנצע הויז געטס קעריד עוועי וויט מאני, און עס איז נישט דא קיין ווי מען זאגט קיין טאג און קיין נאכט און קיין פעמילי לייף. און א צווייטער וויל מיך נישט ווייל ער ווייסט נאכנישט ווי רייך איך בין באמת, קען זיין ס'איז אלעס ספעקולעישאנס, מען האט געקויפט. אסאך הייזער מיט אסאך מארגעטשעס, און ס'קען מארגן ווערן אלעס גארנישט, אזוי ווי ס'איז טאקע געווען אסאך יארן שפעטער, אבער על כל פנים, דער אייבערשטער פירט זיין וועלט, זאגט ער אז משה רייכמאן דארף זיך בעטן, און אז ער האט דעמאלטס געזאגט אז ער האט געמוזט נעמען ארעמע מחותנים, איז פירט דער אייבערשטער די שידוכים און קיינער נישט מער. לעניינינו, מען דארף וויסן, רבותי, אונז דארפן זיך אליינס ארגאניזירן, ווייל אונז האמיר באמת נישט ווער ס'העלפט אונז. א רב וועט דיר נישט העלפן נאר אז ס'דא א קריפל אנצוטראגן פאר א שיין יונג געזונט מיידל, און מ'האט אים צוגעזאגט פינף און צוואנציג אלפים, און. א שדכן וועט נישט טוהן גארנישט היינט ווייל ס'איז שוין נישט דא קיין שדכנים, מ'האט נישט דרך ארץ פאר זיי, מ'האט זיי נישט באצאלט, איז אונז דארף מיר זיך ארגאניזירן. יעצט איך האב אייביג געזאגט אין שטוב זאלסט וויסן ווי לאנג דו שטעלסט נישט צוריק דעם האטליין איז דער רבונו של עולם אויף דיר ברוגז און ער שיקט נישט קיין שידוכים. האט מען אנגעהויבן צו טענה'ן קעגן מיר, מה דאך דו האסט איין האטליין, קוק וואס די חברה האבן געטוהן מיט דיר, וועסט נאך האבן צוויי האטליינס. האב איך געזאגט אזוי קודם כל אויף איינס און צוויי איז שוין נישט קיין חילוק נאך א חרם וועט שוין נישט מאכן קיין חילוק אבער איך האב געזאגט זאלסט וויסן נאך א זאך אויב איך האלט אז דאס האט באמת געשטערט יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה אזויפיל יארן איז באצאלן מיר אונז אויך די פרייז זאגט דער אייבערשטער דו האסט עס געשטערט דו ווילסט עס נישט צוריק שטעלן העי ליידסט דו אויך די סוף איז געווען אפאר חדשים צוריק האט מחליט געווען מיין ווייב אז זי גייט עס ווייטער פירן. זי וויל נישט וויסן קיין מעשות, זי גייט עס פירן. ביי יעקב אבינו שטייט, ער איז דורך געגאנגען מקום שהתפלל אבותיו און ער האט זיך נישט אפגעשטעלט, יהב דעתיה, מיד קפצה לו הארץ. בלויז דאס מחליט זיין אז מען גייט עס צוריק שטעלן, ס'איז נאך געווען אסאך שוועריקייטן ווייל וויאזוי ס'איז דא היינט נייע מיני וועגן וויאזוי ס'איז דא א האטליין וויאזוי מ'טוט עס מאכן פונקטליך און עס זאל נישט קענען די בחורים זיי פלעגן אונטערשטעלן בחורים אז זיי זאלן אריינרעדן סתם שרייען מיט אלעם איז די אלע זאכן דארף מען אויסארבעטן מ'קען דאס אויסארבעטן ס'איז דאך דא אזאלעכע חיות ווי די סאטמארע חיות און מ'באפארעט זיך מיט זיי מיד מ'האט נאר מחליט געווען מ'גייט עס צוריקשטעלן איז שוין ברוך השם געשען א שידוך און נאך א שידוך ברוך השם בעק טו בעק און איך האף פאר דער אייבערשטער ער וועט אונז נישט אראפ לאזן ס'גייט זיין נאך מער שוין צוויי שידוכים פאר די צוויי קינדער וואס איך האב נאך און נאכדעם וועט יעדער מודה זיין אז דער אייבערשטער פירט די וועלט און נישט די פאר שקצים יעצט אויסער דעם וואס מען דארף מאכן אזא ועד און ביז מען וועט עס מאכן און מען דארף זען ס'זאל. אויסגעהאלטן זיין אזא אפילו אזא האטליין, נישט נישט ווייל כ'האב מורא א בחור וועט הערן אז מ'זוכט א שידוך, יוי די סאקמערע חברה, און ס'ליגט נישט קיין געלט און מאכן שווער איז נו אז א בחור וועט הערן וועט ער הערן און א מיידל וועט הערן, וואס איז די פראבלעם? ס'געווען עטליכע מיידלעך וואס האבן אויסגעהערט און זיי האבן נאכדעם אנגעקאלט די שדכנים. און זענען געווארן כלות, א בחור האט מיך אנגעקאלט, ער איז אלט אַכט און צוואַנציק, זיין טאטע קאדנט גיוו א פלייאינג הוט ווייל ער האט נישט געוואלט געבן קיין געלט, און דער בחור האט געארבעט, ער איז געווען אביסל צוקריגט מיטן טאטן, ער האט אויך אנגעקאלט גראד די שדכן וואס איז געווען דארטן אויפן האטליין, צוויי בחורים מיט א מיידל האבן מיך אנגעקאלט און געזאגט, געבענטשט זאלסטו זיין, אזוי האב איך זוכה געווען צו א שידוך. דו ווייסט די פאליטיקס וואס טוט זיך אין יעדן הויז, דא וויל נישט דער טאטע, דא איז דער טאטע צוקריגט מיט די מאמען, נישט יעדער וואס ער וואוינט אין איין הויז מיט א פרוי, אדער א פרוי וואס וואוינט מיט א מאן, מעג וואוינען אינאיינעם. ס'איז דא אסאך וואס א מצוה זאלן זיך גט'ן, זיי האבן צובראכן זייערע אייגענע שטובער. סאו ביז מען מאכט די אלע זאכן, דארף דער עולם אליינס איינער צום אנדערן איש את רעהו יעזורו. אבער דאס דורכגיין איז דאך זייער שווער. האב איך ענק געוואלט זאגן א קליינע זאך, א קליינע סגולה, ס'איז געווען ר' חיים וואלאזשינער, ר' חיים וואלאזשינער האט געזאגט ווען א מענטש זעהט ס'קומט אויף אים יסורים, שרייבט ער אין זיין ספר נפש החיים אין שער ג' פרק י"ב, ובאמת הוא ענין גדול וסגולה נפלאה, ער גייט דיר געבן א ענין גדול און א סגולה נפלאה להסיר אפצוטון ולבטל מבטל זיין מעליו פון זיך כל דינים ורצונות אחרים, אלע דינים און אלע רצונות פרעמדע שלא יוכלו לשלוט זאלן נישט קענען אויף דיר שולט זיין, ולא יעשו שום רושם כלל. וואס איז די סגולה? כשהאדם קובע בלבו ווען דער מענטש איז קובע אין זיין הארץ, לאמר צו זאגן הלא השם הוא האלוקים האמיתי, דער אייבערשטער איז דער אמת'ער באשעפער, ואין עוד מלבדו יתברך, שום כח בעולם, וכל העולמות כלל, אלע עולמות, מלא רק אחדותו יתברך, אלעס איז פול נאר מיט יחוד פונעם אייבערשטן, ומבטל ביטול גמור, און ער איז מבטל. א אמת'ן ביטול ואינו משגיח כלל על שום כח ורצון בעולם, ער וויל נישט האבן צוטון נישט מיט בעל מקובלים נישט מיט פרענקען נישט מיט פארטשן טעלערס נישט מיט בלעק מעדזשיק נישט מיט אסטראנעמי די אלע זאכן איז גארנישט ווערד ומשעבד ומדבק טוהר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא. ער זיך מ ער טוט זיך משעבד זיין און מדבק זיין זיינע ריינע מחשבות נאר צום הייליגן באשעפער, כן יספיק הוא יתברך בידו, וועט דער אייבערשטער פאר אים מספיק זיין, שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם אז די אלע כוחות, די שלעכטע כוחות און די רצונות אין די וועלט, זאלן זיך אפטון פון אים, שלא יוכלו לפעול בו שום. דבר רע, מ'זאל נישט קענען טוהן פארן קיין שלעכט, כל זאת זאגט ער כמובן יחד עם התפילה ממעמקי הלב, מיט די תפילה ממעמקי הלב איז די סגולה פון רבי חיים וואלאזשינער איז מען זאל זיך שטארקן, מען זאל זאגן אין עוד מלבדו, די גמרא ברענגט אז עפעס א תנא איז געפארן אויפן ים, און עפעס א כישוף מאכער האט געוואלט מאכן כישוף א פרוי זי האט געוואלט ער זאל זיך דערטרענקען האט ער געלאכט צו איר און געזאגט אין עוד מלבדו כתיב דער אין עוד מלבדו דאס איז אזא מוראדיגע זאך אז א מענטש באקט זיך עס אריין אין הארץ קיינער קען דיר נישט שלעכט טון ביי קיין שידוך. מענטשן מיינען יענער קען אפרעדן א שידוך נע דער אייבישטער האט אזוי געוואלט. ס'דא אין די חוקרים ווערט געברענגט וויאזוי קען תפילה העלפן. דער אייבערשטער וויל אזוי ס'זאל זיין אזוי, און דו ביסט מיט תפילה ביסטו עס מהפך, איז דא אויף דעם מיליאנען און מיליאנען תירוצים. כ'האב געזען זייער א שיין ווארט טאקע פון רבי חיים וואלאזשינער, די גאנצע יסורים וואס דער אייבערשטער האט דיר געברענגט זאלסט מתפלל זיין, נישט ווייל ער וויל אז דו זאלסט האבן די יסורים, דו האסט נישט גענוג מתפלל געווען האט ער דיר געברענגט יסורים, ביסטו געגאנגען האסט מתפלל געווען האט ער עס אוועקגענומען, פרעגסט א קשיא וויאזוי קען העלפן? די תפילה קעגן דעם רצון פונעם אייבערשטן וואס ער וויל דו זאלסט האבן יסורים, דער תירוץ איז דער אייבערשטער האט קיינמאל נישט געוואלט דו זאלסט האבן יסורים, ער האט דיר געוואלט געבן א וועיק אפ קאל זאלסט מתפלל זיין, סאו די גאנצע תפילה וואס דו האסט געטון איז נישט האט איבערגעדרייט דעם אייבערשטנ'ס רצון, ניין, יעצט טוסטו וואס דער אייבערשטער האט פארלאנגט פון דיר, נאר דאס וואס ער האט דיר געמוזט געבן יסורים מ'זאל דיך אויפוועקן ווייל דו האסט נישט געכאפט וואס ער וויל פון דיר. יעצט, אונז זאג מיר אין איכה, דרכי ציון אבילות מבלי באי מועד, ציון איז פול מיט אבילות, פארוואס? אמאל פלעגן אידישע קינדער קומען אויף ירושלים און מען האט זיך דארט אויסגעפועלט אלעס, שפעטער ווען ס'איז חרוב געווארן און מ'איז שוין נישט געקומען איז דרכי ציון אבילות ובתולותיה נוגות והיא מר לה, אידישע טעכטער, קענען נישט טוהן קיין שידוכים. וואס איז די פשט פון די בתולות? איז דער תרגום זאגט, בזמן שבית המקדש איז געשטאנען בנות ישראל האבן זיי געהאט צייטן ווען זיי האבן געטראפן שידוכים חמשה עשר באב און יום כיפור, אזוי שטייט דאך אין מסכת תענית דף כ"ו עמוד ב', אמר רבי שמעון בן גמליאל לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים. שבהם בנות יש ירושלים יוצאות בכלי לבן, אידישע קינדער זענען ארויס מיט ווייסע קליידער, שאולים, זי האט געבארגט פאר אנדערע מיידלעך אז זיי זאלן נישט פילן אז זיי האבן נישט די זעלבע ווי די רייכע, כדי שלא לבייש את מי שאין לו, כל הכלים טעונים טבילה, אלע כלים האבן געדארפט האבן טבילה ווייל ס'איז געקומען אסאך עולי רגלים, ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים, ומה הם אומרות, און וואס האבן זיי געזאגט, בחור! שא עיניך, הייב אויף דיין אויגן וראה מה אתה בורר לך, קוק וואס דו וועלסט ארויס, אל תתן עיניך בנוי, גיב נישט דיין אויגן אין שיינקייט, תן עיניך במשפחה, ווייל ס'שטייט אין משלי דף קפיטל ל"א שקר החן והבל היופי אשה יראת השם היא תתהלל, און נאכדעם שטייט תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה, אז דער עיקר איז א שיינע משפחה, וכן הוא אומר אין שיר השירים קפיטל ג צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו, ביום חתונתו ביום שמחת ליבו ביום חתונתו זו מתן תורה ביום שמחת ליבו זו בנין בית המקדש שיבנה במהרה. יעצט, ווען דער בית המקדש איז געשטאנען האט מען געהאט סייעתא דשמיא, ווייל ס'איז געווען וואו צו גיין. היינט אז ס'איז נישט דא דער סייעתא דשמיא איז בתולותיה נוגות, ווייל ס'איז געקומען צו א פונקט וואו די קינדערלעך קענען נישט חתונה האבן, די אידישע טעכטער קענען נישט חתונה האבן.
און דער זעלבע זאגט דער נביא אין איכה קפיטל א', פסוק ט"ו קרא עלי מועד לשבור בחורי, וויבאלד דער בית המקדש איז חרוב געווארן איז דא נאך א מורא'דיגע פראבלעם, די מיידלעך קענען נישט חתונה האבן און די בחורים קענען נישט חתונה האבן. יעצט וואס לערנט אונז דאס אלעס? רבותי אונז קען מען צוריק בויען דאס בית המקדש? ניין, מען ווארט דאך דער בית המקדש זאל אראפקומען פון הימל, אוודאי אונז בויען מיר מיט אונזער תורה תפלה מיט אונזער מצוות און מעשים טובים, אבער אונז זעמיר נישט בארעכטיגט און אונז קעמיר נישט יעצט צוריק בויען א בית המקדש אזוי אז סזאל זיין סייעתא דשמיא אז מזאל קענען טוהן שידוכים. וואס אונז קעמיר אבער יא טוהן דער בית המקדש איז חרוב געווארן פאר דריי עבירות און דער צווייטער איז חרוב געווארן נאר פאר שנאת חינם. דער שנאת חינם מוז זיך אויפהערן אין דער קאמיוניטי. סתם שנאת חינם. א מענטש האט שוין אפגעטון א שידוך, הייבט מען אן אנצוקאלן, אה דו ווייסט, דו ווייסט נישט דאס, און דו ווייסט נישט יענץ, יענער האט שוין געטון דעם שידוך, ער גייט שוין שווימען מיט דעם שידוך, און ער איז צופרידן. גייט מען אפרעדן דעם שידוך. און איך רעד פון עקספיריענס, איך ווייס וואס מען האט געטון. למעשה, איך וויל ענק פארציילן א מעשה וואס דאס הייסט וויי צו טון פאר א מענטש. ס'איז געווען א בחור אין בני ברק וואס איז אויסגעגאנגען מיט א מיידל. צוויי מאל, מען טרעפט זיך אלץ אין פראנט אין א האטעל, דארט אין די פראנט לאבי ס'זאל נישט זיין קיין יחוד, און מען רעדט זיך דורך, שוין. בקיצור, ער האט זיך שוין געזען צוויי מאל, די נארמאלע בני תורה גייען אויס צוויי מאל, אמאל אפשר א דריטן מאל, אבער נאכדעם ווערט שוין די שידוך. די סייקייטריסט זאגן אז אויסצוגיין מער ווי דריי מאל איז עניוועי נישט אינטערעסאנט, ווייל זיי זאגן אז דעמאלטס אדער דאס מיידל וויל שוין דאס יונגל אדער דאס יונגל וויל שוין די מיידל, און ס'חשק'ע עה טאנצט שוין ארום און מ'פארקוקט שוין עניוועי אלע עוולות און מ'וויל שוין נישט הערן. בקיצור, עניוועי איז איז ער אויסגעגאנגען, נאכדעם האט ער עפעס געהערט וועגן די משפחה עפעס א זאך, איר קענט דאך די אלע גוט מאכערס, זיי קומען דא רעדן לשון הרע, א מענטש טוט אפ א שידוך קומט יעדער רעדן לשון הרע, קאלט מען אפ מ'וויל רעדן לשון הרע פרעג איך איינעם ר' איד איר האט מיר אמאל אנגעטראגן א שידוך? זאגט ער ניין, זאג איך נו וואס איז אייך אינטערעסאנט יעצט צו רעדן לשון הרע? דער, ער האט דעם חיסרון וואס איך האב נישט געוויסט און יענעם חיסרון, אזוי ווי איך זאל נישט וויסן אזוי זאל עס מיר נישט שאטן. פארשטייסט וואס דא טוט זיך? סתם רשעים פאר לא דבר. און נישט נאר פאר מיר ווייל איך האב א האטליין, נע! ס'איז פאר יעדן אזוי. שוין, איז דער בחור האט עפעס געהערט אויף מיידל'ס משפחה, עפעס האט ער געהערט. ס'איז אריין צום סטייפלער גאון וואס מען טוט דא. פרעגט אים דער סטייפלער גאון איך וויל דיך עפעס פרעגן זאלסט מיר זאגן פונקטליך וואס האסטו גערעדט ביי די לעצטע באשאו מיט דעם מיידל. ער זאגט רבי איך געדענק נישט יעצט ס'איז שוין א מעשה פון צוויי וואכן צוריק איך געדענק עפעס פונקטליך וואס איך האב גערעדט זאגט ער הער מיך אויס דו ווילסט איך זאל דיר ענטפערן וואס צו טון גיי אהיים קום צוריק מארגן און זאג מיר פונקטליך וואס דו האסט גערעדט. און אזוי געווען, ער גייט אהיים, ער קומט צוריק מארגן און זאגט רבי איך געדענק דעם גאנצן געשפרעך וואס איך האב געהאט, זאגט ער לאמיך עס הערן, זאגט ער אזוי, אונז האמיר גערעדט אז ס'איז דא צוויי כוללים, איינס איז אזוי און איינס איז אזוי, דארט געבט מען מער מיט הונדערט שקל א חודש, אבער דארט מוז מען קומען צום דאווענען אויכעט אינדערפרי, די אנדערע געבט מען ווייניגער מיט הונדערט שקל א חודש אבער מ'נישט משועבד צו קומען דאווענען, יעצט דארט וואס מען געבט עקסטערע הונדערט שקל א חודש איז זייער ווייט פון דיין מאמעס הויז, איז די פשט איז אז ס'וועט דויערן עקסטערע פופצן מינוט איך זאל אנקומען, איז במילא מוז איך אוועק גיין פריער ווייל כ'וועל נישט וועלן דיין מאמע ווארט אויף אונז אויף סאפער לאמיר זאגן זעקס אזייגער כ'וועל דאך נישט וועלן אז איך וועל ערשט ארויס גיין פון כולל און ביז כ'וועל אנקומען עס זיין האלב זיבן וועל איך שטערן די ארדענונג פאר דיין מאמע מיטן גאנצן הויז, דיין מאמע האט דאך א שטוב צו פירן. בקיצור. ער דערציילט פונקטליך פאר די סטייפלער וואס ער האט גערעדט מיטן מיידל. געהערט א מעשה, אך מורא'דיג, איר ווייסט דער סטייפלער האט געשאקלט מיט אלע עולמות, איר ווייסט פון וועם איך רעד, איך רעד נישט פון היינטיגן סטייפלער, איך רעד פון דעם קהילות יעקב, איך רעד פון דעם אלטן טויבן פון בני ברק, עפרא לפומיה, דער בעלזער רבי, ער האט געהאט עפעס א דיפערענץ מיט אים און מיט די וואלן עפעס אים צו שטעלן האט ער אים גערופן דער אלטער טויבער פון בני ברק, דער אלטער טויבער פון בני ברק איז נישט געבוירן טויב, ער איז געווען אמאל א נארמאלער מענטש, נאר ער איז געווען אין מיליטער. אין רוסלאנד, און ער האט אפגעשמועסט מיטן קאזאק ווער ס'געט אים איבער דעם פעלץ אז ער זאל עס נישט ארויפלייגן אויפן בוים, ווייל ער איז נאכנישט געהאט אנגעקומען, יענער איז שוין אוועקגעגאנגען, די סאלדאטן כאפן דאך פינף מינוט אוועקצוגיין פרי, ס'איז דאך קאלט אין די פרעסטן, איז ער געגאנגען האט עס אים ארויפגעלייגט אויפן בוים. ס'איז דא אין הלכות שבת אז מ'טאר נישט אראפנעמען פון א בוים ווייל ס'הייסט משתמש במחובר, איז דער אלטער טויבער פון בני ברק האט נישט אראפגענומען, פונעם בוים, כאטשיג ס'איז א דרבנן, ס'איז נישט קיין דאורייתא, און ס'איז געווען פיקוח נפש. און די פרעסט האט אים אזוי געשאדט אז ער איז געווארן טויב נעבעך. גייט דער וועלט און רופט אים דעם אלטן טויבן פון בני ברק. נו שוין, אז ער האט געקענט זאגן אויף אונזער רבי'ן וואס ער האט געקענט זאגן, איז דער אלטער טויבער אין בני ברק איז דאך אויכעט, ס'איז גארנישט, ס'איז נאר א טייטל שוין. עניוועי דער אלטער טויבער פון בני ברק איז געווען בין אדם לחבירו אזוי אויסגעארבעט און ער פרעגט נאכאמאל דעם בחור'ל דערמאן דיך וואס נאך דו האסט גערעדט און ער זאגט בעיסיקלי דאס איז געווען דער שמועס פרעגט ער אים נאכדעם ווען דו האסט געהערט אויף די משפחה פון די מיידל עפעס האסטו געהערט אז זי איז נישט קיין כשר קינד צו זי איז א ספק ממזרת אדער וואס זאגט ער ניין רבי איך האב געהערט אז דארט איז דא עפעס א ברודער מיט א פעטער וואס זענען אביסל ווילדע מענטשן. זאגט ער אים אזוי, איך וויל דיר עפעס זאגן, דאס וואס דו האסט גערעדט מיט איר, דאס האט שוין געוויזן פאר איר, און פאר דיר אויך אבוויעסלי, אז עטס האלטס ערנסט ערנסט ביים שידוך, און דו ווייסט וואס גייט געשען טאמער דו גייסט איר אפזאגן דעם שידוך, דו גייסט צוברעכן א אידישע טאכטער פון קאפ ביז פיס, דאס איז אלעס וואס דו גייסט טון, דו גייסט איר צוברעכן. און דו זאלסט וויסן, אויף אלעם קען מען תשובה טון, אבער אויף בין אדם לחבירו בלייבט ביי אים און אויף זיינע קינדער און אויף זיינע קינד'ס קינדער עד סוף כל הדורות. דאס איז א זאך וואס דאס קען מען נישט אפווישן, ווייל דאס איז בין אדם לחבירו. אויף דעם העלפט נישט קיין מוחל זיין. עס העלפט מ'איז מוחל, מעשה עובדים. ס'איז אבער נישט די זעלבע. ער זאגט אים שטעלסטו דיר איין יעצט דיך מיט דיין עד סוף כל הדורות ווייל דו האסט געהערט עפעס איינער האט געזאגט, דו ווייסט נישט וואס דאס הייסט בין אדם לחבירו. דער בחור האט זיך אזוי דערשראקן זאגט ער, סאו וואס בלייבט רעבע זאגט ער זאלסט טוהן דעם שידוך און וועסט מצליח זיין. און ביי אונז איז א הפקר וועלט. יענער האט אנגעטוהן דעם שידוך גייט מען אפקאלן דו ווייסט דו ווייסט און עס איז זאכן וואס יעדער ווייסט. סתם יענעם קאליע צו מאכן? דו גייסט דאך שוין נישט באקומען דעם שידוך, סא וואס ווילסטו יענער זאל אויכעט לעבן נישט גליקליך? דעיס מוז מען אונז מתקן זיין אין אונזער שטאט, דעם בין אדם לחבירו. מיט דעם וואס אונז גיימער מתקן זיין בין אדם לחבירו גיימער אונז בויען דעם בית המקדש, אונז בויען מיר יעדן טאג מיט אונזער עבודה, אבער ס'שטייט ביי ביי אנשי סדום שטייט רעים וחטאים לה' מאוד, האט דער בעלזער רב געטייטשט, רב שיעלע, ואנשי סדום רעים וחטאים. אבער לשם, ס'איז געקומען עבודת השם, ס'איז געקומען מאכן א משמרת הצניעות, ס'איז געקומען אז מען גראבט די טויטע, מען דארף מאכן הפגנה, לשם מאוד, זיי זענען געווען פרום ווי משוגע, אבער דער אנשי סדום איז געווען רעים וחטאים, און דאס מוז מען וויסן. רבותי, ווי מער מען מיר זינדיגן בין אדם לחבירו, אלץ לענגער העט דויערן דער אייבערשטער זאל אונז אויסלייזן. די גמרא ברענגט אז צוויי וועגן העט אונז דער אייבערשטער אויסלייזן, אדער כולו זכאי אדער כולו חייב, איז געווען אמאל איינער פון די גרויסע צדיקים האבן געזאגט רבונו של עולם כולו זכאי העט שוין נישט זיין, דו ווילסט ווארטן ס'זאל ווערן כולו חייב? איך האב געקלערט אמאל א בחינה, דאס איז צוויי עקסטערע זאכן, ס'איז נישט א מחלוקת איינער האלט ס'עט זיין אדער כולו זכאי אדער כולו חייב, נע, כולו זכאי העט זיין בין אדם לחבירו און כולו חייב העט זיין בין אדם למקום, דער אייבערשטער זאגט, אפילו ס'וועט זיין כולו חייב, ווען מ'וועט נישט טון גארנישט פארן הייליגן באשעפער'ס וועגן, תורה, עבודה. אבער איין זאך וועט מען יא טון, גמילות חסדים לחבירו. דעמאלס זאגט דער אייבערשטער, ביי מיר איז אפילו ווען עטס זענטס כולו חייב פאר מיר, אז זענטס כולו זכאי בין אדם לחבירו לייז איך ענק אויס. ממילא נישט קיין מחלוקת אין די גמרא אויך נישט, מ'דארף נאר איין זאך געדענקען, אונז מוז מיר פאררעכטן דעם בין אדם לחבירו. אונז קען מען נישט זיך ארום שפילן אזוי ווי אונז שפילן מיר זיך ארום ביז יעצט. אמאל איז עס געקומען און מ'האט געטענה'ט, מען מוז אונטערברענגן נחום ראזענבערג'ס מנוול'ישע האטליין ווייל אלע קינדער הערן עס אויס. אה, האסט כאטש גענוצט עפעס א תורה'דיגן לאגיק? ס'איז געווען שקר מיט בלאף, עטס האטס געוואלט באהאלטן ענקער זנות. היינט דארף מען דאס אויך נישט האבן, יענער האט שוין אפגעטון א שידוך קאלט מען יענעם אפ, העלאו, דו ווייסט דאס דאס איז אזא פראבלעם דא און אזא און א יענץ און אהער מיט אהין. כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'איז נישט דא דער מענטש. וואס ער האט א פערפיקט ביל אוו לעדינג און א קלין ביל אוו העלט, יעדער האט קיין עין הרע שוין קינדער מיט אייניקלעך מיט אוראייניקלעך דא שוין דריי פיר דורות, און ערגעץ האט סאמבאדי גופט אפ ארעדי אדער א גנב אדער א נואף אדער א געזונטהייט פראבלעם, מענטשן נעמען געזונטע מיידלעך זיי ווערן פרעגנענט די סעלס טוט זיך זיי דעוועלאפן אנדערש זיי דעוועלאפן א קענסער זיי שטארבן, מען נעמט געזונטע בחורים ער דעוועלאפט אנדערע מיני קראנקהייטן. דו קענסט דיר עפעס אויסרעכענען? אוודאי, אין שולחן ערוך שטייט אז מ'זאל נישט נעמען פון א משפחה מצורעים, מיט אלעם, ס'איז דא הלכות וואס מ'מעג און וואס מ'טאר נישט. אויף דעם האט שוין דער הייליגער רבי אהרעלע געזאגט אז דאס נאר ווען ס'איז דא צוויי. שטייט אין שולחן ערוך מ'זאל נישט נעמען ווען ס'איז דא קראנקע. איז וועלכע הויז איז נישט דא כאטש איין נערוון קראנקער? אמאל איז עס באתגליא אמאל איז עס באתכסיא, מ'קען עס קאנטראלירן מיט מעדיקעישאן. האט רבי אהרעלע געזאגט אויב ס'איז נישט דא צוויי. דעמאלטס הייסט עס נאך נישט קראנק. ער ער האט אזוי ווי דער הייליגער רבי ר' מיילעך האט געזאגט אז ער ווינדערט זיך די חז"ל האבן געזאגט אזויפיל חבלי משיח און מיילעך העט דאך קומען אויף די וועלט ער העט עס מבטל זיין. די זעלבע האט בעלזער רב געזען ס'איז דא אין יעדן הויז אין בית אשר אין שם מת, דער הייליגער רבי אהרעלע בעלזער האט אויך געהאט. צען קינדער, אפאר זענען געווען זייער קראנק, אייניגע שטום טויב, ער האט געהאט אסאך פראבלעמען, ער האט זיך אויסגעלערנט איין בית אשר אין שם מת, במילא האט ער האט ער אפגרעידעד דעם שולחן ערוך, אז דאס וואס שטייט מען זאל נישט נעמען פון א משפחה וואו ס'איז דא קראנקע מיינט מען דווקא צוויי, ביי איינעם מעג מען נעמען אפילו א נערוון קראנקע. סאו, דאס זענען די זאכן וואס כלל ישראל גייט דורך, און מ'האט שוין געטון א שידוך, הייבט מען אן אנצוקאלן, און זיי זאגן אזאלכע זאכן וואס איז א מילתא דעבידא לאיגלויי אויכעט, יעדער ווייסט עס. ס'איז אנבעליוועבל. רבותי, ביז אונז וועמען נישט פארבעסערן א בין אדם לחבירו, און וועמען נישט שעפענען אן ארגענעזעישן וואס עט צוהעלפן פאר שידוכים, און וועמען זיין צופרידן און גליקליך אז יענער האט א שידוך געטון, און וועמען צוהעלפן איינער פארן צווייטן, און נישט זיך פארלאזן אויף שדכנים. ביז דעמאלטס עמער נישט נישט אנקומען ווי אונז דארף מיר אנקומען, און אז מען עט דאס טוהן די וויכטיגע זאכן עט אונז דער אייבישטער העלפן אז אונז עמער אנקומען דארטן ווי אונז דארף מיר אנקומען, און איך זאג נאכאמאל יעדער זאל האבן חיזוק, אז אין עוד מלבדו, אלעס טוט דער אייבישטער, איך האב די וואך גערעדט מיט אסאך מענטשן, מענטשן געבן מיר חיזוק איך געב זיי חיזוק, האט מיר איינער פארציילט ער האט געהאט א זוהן ביז די צוויי און צוואַנציק האט ער זיך געמוטשעט און ער האט שוין נישט געוויסט ער איז שוין ארויס געשפרינגען פון די הויט, און ער האט געהאט א טאכטער פון איין און צוואַנציק אונטער דעם, און מען האט אים געמוטשעט, און די קינדער האבן אנגעהויבן צו שרייען, סוף איז געווען, דער זון האט איז א חתן געווארן, האט חתונה געהאט, און די טאכטער האט געטראפן אן אכצן יעריגן בחור, אכצן יאר, וואס איז געשען? די מיידל ווען זי דארף ווען ווארטן, און דער בחור איז פֿערצן, וואלט עס נישט אויסגעהאלטן, אזוי האט זי געוואוסט אז זי ווארט כאטש ווייל זי רעספעקט איר עלטערן ברודער. אזוי פירט דער אייבערשטער זיין וועלט, וואס קען מען אונז עס דען אויסרעכענען? לו יחיה גבר שנין אלפין ווען א מענטש זאל לעבן טויזנט יאר, לא יעול גבורתיך בחושבניא, קען מען אויסרעכענען דעם רבונו של עולם'ס חשבונות? איך האב א האטליין, מענטשן זאגן אז דאס איז דער גאנצער פי ד וואס משמרת הצניעות ווילן פארקויפן, דאס איז דער גאנצער עיקוב אין א האטליין. כ'האב שוין חתונה געמאכט קינדער ברוך השם פארדעם אויכעט, כ'האב נאך נישט געהאט קיין האטליין, אין איין קעיס, מיין טאכטער האט זיך אנגעהויבן צו עלטערן, און ס'איז געווען עק וועלט, סוף האט זי געטראפן א בחור וואס איז דריי יאר יונגער פון איר, און ווען האט זי געדארפט חתונה האבן, אז זי אז זי האט געוואלט חתונה האבן ביי די אכצן, און ער איז געווען נאך דעמאלטס פופצן, און וויאזוי וואלט געקומען דער שידוך צו א שטאמפל. די צווייטן שידוך האב איך געטון מיט אן אנדער קינד, איז דער דער יונגערמאן איז בערך פיר אהאלב יאר יונגער פון מיין טאכטער. און ס'איז געווארן צוויי און צוואַנציק דרײַ און צוואַנציק ס'איז שוין געווען עק וועלט נאכדעמטס האט מען נישט געקענט אנלייגן אויפן האטליין וואס דאס איז געווען וועי ביפאר די האטליין די די טאכטער האט שוין קיין עין הרע א שטוב מיט קינדערלעך זי האט מער קינדערלעך קיין עין הרע וויפיל יאר איך האב דעם האטליין קען מיר אונז אויסרעכענען דעם אייבערשטנס חשבונות אונז דארף מיר אבער איין זאך וויסן די פייגל פון קאפ זיך ארויסצוברענען דאס אלעס די פייגל פון קאפ מוזן גיין. און אז די פייגל פון קאפ האבן גיין ווען פארברענט ווערן, און מענטשן זיך אנהייבן אנצוטראגן שידוכים איינער פארן צווייטן, און די שטאט וועט ווערן אביסל מער נארמאלער בין אדם לחבירו, נישט צו באליידיגן יענעם, וויסן אז עד סוף כל הדורות ווען דו טוסט יענעם אן עוולה וועסטו דאס באצאלן, עד סוף כל הדורות. נישט נאר דו נאר דיינע קינדער מיט די אייניקלעך עד סוף כל הדורות. ס'וועט דער עולם וועט אנהייבן אביסל צו לערנען מער בין אדם לחבירו און רעספעקט מער בין אדם לחבירו, דעמאלטס וועט אונז דער אייבישטער העלפן, קודם אז יעדער קענען טון פיינע שידוכים און אז ער וועט שוין טון א שידוך וועט מען אים נישט אפרעדן, און אויכעט דאס וועט מקרב זיין, דאס וועט זיין יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, עס וועט מקרב זיין אז דער הייליגער באשעפער זאל אונז שוין אויסלייזן פון דעם ביטערן און פון דעם פינסטערן גלות, און אפילו אונז זעמיר נאך אין דעם גלות עמיר אונז נישט זיין, אזוי ווי דער נביא ברענגט אין חורבן בית המקדש אז בתולות נוגות והיא מר לה, און ס'וועט אויך נישט זיין. קרא עלי מועד לשבור בחורי, די נביא, ער וויינט אין איכה, אין קפיטל א' פסוק ט"ו, ס'איז נעבעך א יום טוב, מ'מיינט צוריקצווועגס, ס'איז א ביטערערקייט, ווייל לשבור בחורי, מ'צוברעכט די בחורים, און אפילו די בית המקדש נאך נישט געבויעט, אז אונז וועל מיר זיין כולו זכאי בין אדם לחבירו, איז דאס שוין אזוי ווי דער בית המקדש איז געבויעט, מיט אנדערע ווערטער אונז וועל מיר האבן דעם סייעתא דשמיא אזוי ווי נאכדעם וואס דער אייבערשטער וועט אונז בויען דעם דריטן בית המקדש, דער אייבערשטער זאל העלפן, יעדער ווער ס'ברויך שידוכים זאל געהאלפן ווערן, און יעדער ווער ס'ברויך אלע אנדערע זאכן, פרנסה, אלע וואס מען ברויך, זאל אונז דער אייבערשטער שיקן מכל טוב וכי טוב, אונז דארף מיר וויסן אין עוד מלבדו. דאס איז א סגולה פון רבי חיים וואלאזשין אז מען זאל זיך נישט צעברעכן, איך טו נישט, דו טוסט נישט, יענער האט מיר נישט געטון גוטס, יענער האט מיר נישט געטון שלעכטס, קיינער נישט. ס'איז דא איינע פון די אני מאמינס וואס דער שומר אמונים האט געמאכט, א מענטש קען נישט לא להרע ולא להיטיב, נישט נאר ער קען דיר נישט שלעכטס טון, ער קען דיר נישט גוטס טון אויך נישט, איי דער באלעבאס געבט דיר פרנסה? ניין, דער אייבערשטער געבט עס דיר. יענער איז נאר די שפע, די מעביר השפע, דער אייבערשטער זאל העלפן יעדער וואס דארף חיזוק זאל זיך מחזק זיין, ביז יעדער וועט אויסגעלייזט ווערן פון זיין פעקל וואס ער האט, יעדער איד האט א פעקל, א איד איז דא געקומען אויף די וועלט עפעס אויפצוטון, ער איז נישט געקומען דא פאר וויקעישן, און אפילו פאר וויקעישן טראגט מען אויכעט א פעקל, האסט געזען איינער זאל פארן אויף פלארידע אן א פעקל? אין די עירפארט נעמט מען מיט פעקלעך, עניוועי, דאס איז נאר א פועל דמיוני וויאזוי דער. גוף און די נשמה צוזאמגעשטעלט און אז די נשמה האט כסדר פעקלעך. זייטס מיר אלע געזונט און א גוטן טאג. כ'האב נאר געמאכט דא א ספעשל שיעור צו געבן נאך אביסל חיזוק ווייל דער עולם זאגט אז ס'העלפט אסאך און אדרבה מי יתן והיה אז ס'העלפט זאל איך קענען זיין א שליח. כל טוב.